א גוטן ערב שבת קודש פרשת תולדות, ס'איז אויכעט ב' דראש חודש כסלו, דאס מיינט ס'איז דער ערשטע טאג פון כסלו, מען גרייט זיך צו חנוכה. סא, רבותי איך פאר דא מיט א באס, קיוויס באס, און די באס פארט פון איין שטאט ביז א צווייטע, איך וויל נישט זאגן וועלכע, ווייל כ'בין געזאגט ווען כ'האב געטראפן דא, נישט איך האב געטראפן, א רב קאלט אפ ער וויל איך זאל קומען מאכן זיין. מקווה פאר דעם פריערדיגן רען רעגן א וואך צוריק, זאג איך אים רבי איד אפילו משיח דארף מיך האבן איך זאל אים העלפן ארויפצוגיין, אויפן אייזל קען איך אים נישט העלפן ווייל מארגן גייט רעגענען און איך פיל אן א מקווה און איך מוז דא משגיח זיין, זאגט ער יא וועגן דעם דארף איך דיך אויך האבן ווייל איך וויל אנפילן מיין מקווה, קיצור מען האט מיר גערעדט א ווארט פאר א ווארט, איך בין נישט געגאנגען איך האב אים אפגעזאגט איך פאר ערשט יעצט, יעצט איז שוין א וואך שפעטער איין בור ביי מיר איז שוין אנגעפילט און ס'איז שוין כשר מיטן אייבערשטנ'ס הילף, עניוועי דערציילט ער מיר א מעשה אז דער בעל

און ער האט נישט קיין וואסער, פארשטייסט? ביי מיר, פרעגסט מיך יעדן בור, איך האב דא פיר פינעף בורות וואס איך פיל אן אין גאנץ ארץ ישראל, איך ווייס יעדן בור ווי ער האלט, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, גיי איך יעצט זיך אומקוקן וואס דארטן טוט זיך, שוין, איך וויל נאר זאגן פארן עולם, ממילא ס'וועט זיין אביסל נויזי די שיעור, אבער איך קען צו דעם גארנישט טון, ווייל איך האב נישט איבריגע צייט ווען זיך אראפצוזעצן און מאכן דעם שיעור. איך מאך עס אזוי בין הפרקים. יעצט וויל איך ענק זאגן אפאר אינטערעסאנטע זאכן. נאמבער וואן, עטץ האט אוודאי געהערט די מעסעקער וואס מען האט אויסגעהארגעט עלף מענטשן מיט פאליס, און איך האב דעמאלטס געזאגט א דרשה, גראד וואס איז געשען, אז דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, עס איז א רעפארם שול, מען האלט נישט קיין שבת, מען האלט נישט קיין טהרת המשפחה, איך בין אמאל געווען.

פארגאנגען בערך א האלבע שעה ארויס פון די שטאט איז צו פארן עפעס א ברידזש דארט, איך געדענק נישט פונקטליך, ס'איז דא א ריזיגע הערליכע שול, איך ווייס נישט צו ארטאדאקס צו רעפארם, דער רבי זאגט מען זאל פאר זיי אויך בויען גוטע מקוואות ווייל זייערע קינדער וועלן דורך דעם זיין צוריק ערליך, דער רבי דער דברי יואל, ס'איז א תשובה, איז למעשה בין איך געווען דארטן און איך קום אן צום רב, בקיצור וויל ער קודם פרעגן אינפארמעישן, געקלאפט מיין נאמען און האט אוודאי געזעהן אז איך שלאג מיך קעגן פעדאפיילס, האט ער געזאגט ביי אונז ביסטו נישט עקסעפטעד און גיי געזונטערהייט, און אפילו נישט געוואלט געבן איך זאל איינשטיין ביינאכט און די שול האט אזאלעכע צימערן ווייל דו שלאגסט דיך קעגן די פעדאפיילס דו ביסט א מוסר מוסר מוסר בשר לאסער כשר, האב איך געזאגט פיין איך האב נישט קיין פראבלעם און איך בין ווייטער געפארן, נאר כ'האב דעמאלטס געזאגט סאטמאר רב האט געזאגט אז די מקווה איז א שמירה אויף א שטאט אזוי ווי א מזוזה איז א שמירה אויף א הויז, נישט ער האט זיך אויסגעלאכט. יעצט אז ס'איז געשעהן האב איך זיי געזאגט אקעי דא האט עטץ האט עטץ נישט געלאזט איז די לייט צו מיין מנין און די ליטווישע רבנים האבן אים נישט אריינגעלאזט נישט קיין רבנים ס'איז ראבייס זיי ווייסן נישט אפילו ווי גאט וואוינט ס'איז רבנים איז עס עניוועי איז זיי מאכן זיך חוזק קומט מיר איינער גאנץ אן ערענסטע מענטש און פרעגט מיך אייביג ערענסטע שאלות אויפן אינטערנעט אויפן וואטסעפפ און איך זאל אים מסביר זיין וויאזוי איז דאס אז גאט שטראפט דעם ווייל אהער מיט אהין זאג איך אים קודם כל כ'וועל מיט דיר רעדן מארגן אבער טו מיר א טובה ס'דא דער הייליגער רמבן איז אין פרשת בחוקותי ער איז אזוי זיס דער רמבן העט ער אלעס מסביר זיין אין די זעהן אז מלחמות מיינט מען נישט מיט באמבעס דער אייבערשטער געט אריין א פחד ביי די גוים ונתתי שלום בארץ מיר זעהן דארט מוראדיגע זאכן וואס דער הייליגער רמבן זאגט און ס'איז אויך ידוע דער רמבן והלכתם עמי בקרי וואס הייסט קרי? קרי מיינט די זאגן אלעס איז א מקרה ווייל אזוי ווייל יענער איז משוגע געווארן יענער האט געוואלט פארטיליגן אידן אבער פארוואס איז עס פונקט אריין אין די שול פארוואס פונקט אום שבת? דער אייבערשטער האט זיינע זאכן. שוין, ער קאלט מיך היינט אפ, ער האט דורכגעלערנט דעם רמבן, ער האט ממש געוויינט, ער זאגט, יו נאו, דעי טוק די סטראבערי אוט אוו די שארט קעיק ווען דעי טאוט אס חומש, דעי דידנט טיטש אס עניטינג נאט איווען קלאוס טו וואט יו אר טיטשינג די האול טיים, זיי האבן ארויסגענומען די גוטסקייט, עניוועי, זיי האבן ארויסגענומען אז דער אייבערשטער איז א גוט, טוב השם לכל. כדומה, אין די זעלבע צייט האבן זיי אויכעט ארויסגענומען די אלע עונשים שבתורה, ווייל טאמער געט דער אייבערשטער עונשים איז ער דאך נישט גוט, ס'איז אבער נישט אמת, ס'דארף זיין ביידע, ס'איז דא שכר און ס'איז דא עונש, עניוועי, קאלט ער מיך היינט אפ, ער איז זייער אימפרעסט פון דעם רמבן און אלעס, נו וואס טוט דער אייבערשטער? דער אייבערשטער זעט אז מ'גלייבט, מאכט טאקע א נסיון, אבער אז מ'גלייבט העלפט ער דאך, ס'איז ארויסגעקומען יעצט אין צייטונג א נייע מעשה, אז דאס איז געווען גאר א געי קאפל. און זיי האבן געמאכט א ברית פאר די געי קאפל, זאגן פארן אייבערשטן אין בית מדרש, רבונו של עולם, אונז פייפן מיר דיר אן, חס ושלום, דו זאגסט אז מען טאר נישט די אלע זאכן, אונז האמיר עס יא טון, כותבין כתובה לזכר, און אונז לאכן מיר פון דיר, האט דער אייבערשטער געזאגט, לאך נישט, די געווער האב איך אין די האנט, איך בין נאך דער לעצטער, קענסט דעם ניגון? אוי אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוקי. קים ונאמר, דער אייבערשטער האט די לעצטע ווארט, ער אריינגעשיקט דארט א רוצח, איך פיל מיר ווערי בעד, נאר דער הייליגער בעלזער רב ווען ער געזען איינער געפארן אום שבת האט א צווייטער געשריגן ימח שמו האט אים דער בעלזער רב געזאגט אז ווען היטלער האט געוואלט הארגענען די אידן האט ער נישט געפרעגט צו ער איז א שומר תורה ומצוות צו ער איז נישט, איין זאך האט ער געזאגט אז אפילו ס'איז דא אין איין דזשענערעישאן זיבן דורות צוריק וואס מ'קען דערגיין אז ס'איז דא אידישע זאמען קומט זיך אים צו הארגענען. אזוי ווייט האט ער פיינט געהאט אידן, איז למעשה איז האט מען אנגעהויבן צו לאכן פונעם אייבערשטן, אפילו עבי בעבי שטיין, עס איז אין א רעבישע משפחה א בעל שם'ס אן אייניקל, אזא ירידה צו האבן, עניוועי, איז דאס איז געווען א ברית פאר אזא מין קינד, יעצט למעשה איז אזוי, אויב דאס קינד איז געווארן קאנסיווד מיט מעדיקעישאן, האט מען נישט געטארט מאכן דעם ברית אין שבת, ווייל דאס הייסט נישט אז עס איז געבוירן אום שבת, א געהעריגע חילול שבת. שבת. נאר מסתמא האלטן זיי גאנץ נישט קיין שבת האבן זיי נישט קיין פראבלעם צו דאס קינד איז קאנסיווד געווארן צו נישט. איז למעשה האט מען גענומען אין א שול און מען האט געזאגט פארן אייבערשטן זעסט דא איז דיין שול ס'איז א מקום קדוש און ס'איז דא א ספר תורה און ס'איז דא אלעס און דא גייען מיר דיר אונז זאגן מען פייפט מיר דיר אן האט דער אייבערשטער געזאגט כ'האב נישט קיין פראבלעם איך וועל דיר אויך דארט אנפייפן אין דעם שול און ער האט זיך גוט אנגעפיפן. איז דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען דא די גאנצע צייט. אונז ווייס מיר נישט, אונז טשעפע מיר מיטן אייבערשטן און דער אייבערשטער ווערט זייער ברוגז, און ווען מען זאגט אויף די בלאגס אז דער אייבערשטער ווערט ברוגז הייבן זיי אן אה דער אייבערשטער איז פול אוו מערסי מערסי, יא יא מערסי ווען דו טוסט תשובה, ווען נישט איז ער אן אש אוכלה, ער ברענט, איז בקיצור האט מען גענומען און מען האט זיי געמאכט. די זאך. יעצט למעשה דארף מען אבער וויסן, אונז זעמיר פונקט אזוי פארכאפט אין זנות ווי די אלע פרייע, און אזוי ווי די אלע רעפארם, אונז דארף מיר וויסן, אונז דארף מיר אנהייבן צו לערנען מיט אונזערע קינדער, זיי זאלן וויסן די וועי אוו לייף. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה. פאר צוויי וואכן שבת געגאנגען פרשת וירא, וירא אליו השם באלוני ממרא, און מ'האט מיך מכבד געווען דא צו זאגן א דרשה וואס איז געווען א געהויבענער שבת, ווייל דאנערשטאג האט גערעגנט א גאנצע נאכט, פרייטאג געווען אנגעפילט א בור מלא על כל גדותיו, און איך האב א כשר'ע מקווה מיטן אייבערשטנ'ס הילף, על כל פנים איז געווען א געהויבענער שבת, און ס'הייסט מ'האט מיך מכבד געווען דא צו זאגן א דרשה. דרײַ דרײַסיק, ס'איז געווען פאר מ'האט גערוקט דעם זייגער, יעצט האט מען שוין גערוקט דעם זייגער, איז שוין דרײַ דרײַסיק זייער שפעט, און איבער וואסערע סאבדזשעקט איך וויל, נו איך האב דאך נאר א וואן טרעק מיינד. האב איך געזאגט א דרשה פונקטליך אלע איסורים וואס איז פארמישט אז מען שניידט זיך אפ דעם פופיק און פון ווען א זכר מאכט זיך א נקבה און ווען א נקבה מאכט זיך א זכר און שוין איז פונקטליך געגאנגען פרשת וירא איז דער ס'איז דא דער שטיין כ'ווייס נישט צי ער איז אן ער צי א זי האט אמאל געזאגט אין איינע פון זיינע דרשות האט ער אמאל געזאגט אז ס'איז דא א מענטש וואס ווערט געבוירן בבחינת נקבה ווערט געבוירן א גירל א פימעיל און ער טרעפט זיך נישט זיין פלאץ די נשמה קען נישט האבן קיין פלאץ אין און נאכדעם אז ער טוישט זיך צו זיין א פימעיל, ער איז געבוירן אלס א מעיל אבער זיין אינסייד איז א פימעיל, און ער האט געברענגט א ראי' פון די וואכעדיגע פרשה פון יצחק אבינו, יצחק אבינו שטייט ער איז געווען בבחינת נקבה, נישט געקענט האבן קיין קינדער, דעמאלס ווען מ'האט אים געמאכט עקידת יצחק איז אים אריין א בחינה נשמה פון א זכר, דעמאלס איז געקענט געבוירן ווערן זיין זיווג, און דעמאלס נאך די עקידה איז געבוירן געווארן רבקה. און די חברה האבן געוואוסט פון דעם ווייל ער, נישט נאר פון אים, מסתמא האבן זיי עס געוואוסט פון אנדערע אויכעט, פרעגן זיי מיך, דו זעהסט דאך ראביי ס'איז דא אזא זאך, זאג איך אים יא, יצחק אבינו האט נישט געהאט קיין קינדער, נישט געהאט חתונה געהאט, דער אייבי בעיבי שטיין וואס ער פארקויפט ענק דעי שמוץ מיט דעי דופי, דער אייבי בעיבי שטיין איז א געהייראטער מענטש, ער האט אפילו א קינד, סאו וואס האקט ער יעצט א טשייניק אזא מעשה בוידעם ווי יצחק אבינו? האבן זיי געזאגט אה זיי פארשטייען, עניוועי זיי האבן אויסגעהערט מיט אזא אינטוזיאזים,

זאגט ער, איך וועל דיר דערציילן פארוואס, ווייל דא איז א גאנצע מאוומענט וואס מען רעדט זיך צו זאל זיך טוישן די דזשענדערס, איך האב געליינט אז ווען אייבי בעיבי שטיין איז געקומען אויף ארץ ישראל האט ער געמיינט ער וועט זיין די גרעסטע הירא, איין זכר אין גאנץ מאסקע וואס ער איז געווארן א מיידל, מען האט אים איינגעלאדנט אויף רחובות ערגעץ אין א שול איז געווען דארטן פערציג טרענסדזשענדערס, זכרים געווארן נקבות און נקבות געווארן זכרים, האט ער געזען היז אוט אוו פלעיס, דא איז עס אזוי אינפעסטעד. אז נחום ראזענבערג האט געזאגט א דרשה אויפן ארון קודש מיט אחוריהם להיכל השם, דער תחת איז געווען אויסגעדרייט להבדיל חס ושלום צום ארון קודש, און יעדער האט מיך אויסגעהערט, ס'האט קיינער נישט געשריגן קיין ווארט, און איך טריי מסביר צו זיין פארן עולם, יעצט מוז מען אנהייבן צו לערנען דעם עולם וואס איז די רצון השם און וואס איז נישט די רצון השם, און ווען ווערט דער אייבערשטער אין כעס און ווען גייט ער זיך נוקם זיין, און שפילטס ענק נישט ארום מיטן אייבערשטן, דאונט פלעי אראונד וויט הים, ביקאוז ער האט דאס לעצטע ווארט.

און נאך א האלבע שעה וועגן טרענסדזשענדער, דער איז נאטינג ראנג, די קינדער ווייסן עניוועי, איך בין מורא'דיג נתפעל געווארן, איך האב געזאגט א דרשה, עס איז געזעסן קינדער אויכעט, מענטשן יו נאו, דעי דאנט קעיר, הערסטו יא אויס הערסטו נישט אויס, דעי אלל ווער פאלאווינג, נאכדעם קומט צו צו מיר א מיידל און זי זאגט יו נאו, מיי בראדער וואנטס טו ביקאם א גירל דזשאסט לייק איי עם, מיר זענען דאך ברידערס און שוועסטערס, און מען זעט די מיידלעך פוצן זיך אזוי אויס און שמעקן זיך אזוי אן און מאכן די חיינדעלעך און ווארפן פון זיך און שאקלען זיך די בריסטן מיט אלעם, סא דעי דעסייד דעי אלסא וואנט. טו דו די סעים, דארף מען אנהייבן צו לערנען ביי די אלף בית, דאס קען מען נישט און מען טאר נישט, און איך האב אויסגערעכנט אלע איסורים וואס איז פארוויקלט אין דעם, און איך האב זיי אויך, איך האב נישט געוויסט אז די שבת'דיגע בריתן און טאמער נעמען זיי מעדעצינען אז זיי זאלן ווערן ווי מען זאגט פרעגנענט, דעמאלטס טאר די ברית נישט זיין אום שבת, ווייל ס'איז נישט ביומו אפילו בשבת, ס'איז מען מעיד, און דאס איבריגע פרעגטס ענקערע רבנים, עטס וועט זען אז איך זאג ענק ריכטיג. עניוועי, אונז האבן נאך א לאנג וועי טו גאו, א ווערי ווערי לאנג וועי טו גאו, ענד ווי העוו טו סטארט גאוינג ביקאז אדערווייז וויל נעווער געט דעיר, וויאזוי זאגט מען, מען זאגט א ווערטל, די פירסט סטעפ פראם א טען טאוזענט מייל דזשורני סטארטעד ביי די פירסט סטעפ, און איף ווער נאט גאנא סטארט די פירסט סטעפ מען האט די פרומע בהמות יצחק שטערן. פירט אונזער חינוך. ער ווייסט נישט וואס דאס הייסט א טרענדזשענדער, ער ווייסט אז ער האט געפעצלט בחורים און בחורים האבן מיט אים געפעצלט און ער רעדט מנבלות און ער האט אפגעהארגעט אפאר בחורים, איינער האט אים אנגעהאקט די ביינער. דאס איז וואס ער ווייסט, אבער מער ווייסט ער נישט. און דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, רבותי, עטס לעבטס אין גרויסע טעותים, יו אר מיסטעיקינג, וואט יו דואינג איז ראנג, חינוך איז חינוך, אזוי ווי די וועלט גייט מוז מען מיטגיין, מען טאר נישט מיטגיין, מען מוז אבער אויסלערנען די קינדער וויאזוי נישט צו גיין און וויאזוי זיך אפצוהיטן.

האט ער געטייטשט אחת איינס, שצפה על פני המים, אויפן וואסער, נישט געזאגט וואס הייסט שצפה על פני המים אויפן וואסער, אמר האט ער געזאגט על דאטפת אטפוך וסוף, און דער סוף גייט זיין, פארשטייסט? סאו ער האט נישט געוויסט האט ער נישט געטייטשט, אזוי ביי אונז אין חדר, וואס דער רבי האט נישט געוואלט, ס'האט זיך אים צוגעדאכט אז יעדער וועט ווערן הארני און סעקסי, האט ער נישט געטייטשט, אדער האט ער אליין נישט געוויסט, איז ממילא מען דארף אריין נעמען מחנכים, סייקאלעדזשיסטס, סייקייטריסטס, אפ טו דעיט, און זיי זאלן לערנען מיט די קינדער, און איך האב עס געזאגט דא אין ארץ ישראל, זיי מאכן יעצט א קוריקולום פאר אלע בית יעקב מיידלעך וועגן דראגס, די נעקסטע גייט זיין מען זאל מאכן א קוריקולום וועגן צו מען מעג מאכן א טרענסדזשענדער, וואטס אינוואלווד, רוב פון די האבן זיך גענומען דאס לעבן. כ'האב דאך די אלע סטאטיסטיקס. זיי האבן זיך גענומען דאס לעבן, דעי קענט ליוו א לייף לייק דיס, דאס איז א משוגענע לעבן, בין איך א יונגל, בין איך א מיידל, בין איך א ער, בין איך א זי, קען איך פישן שטייענדיגערהייט, צו קען איך פישן נאר זיצנדיג, איך זאג די אלע וואס האבן זיך איבערגעמאכט די דזשענדער, לאמיך זעהן, לאמיך זעהן, נעם א ליק, נעם דיך פישן שטייענדיגערהייט, עס איז ליצנות די גאנצע זאך, עניוועי, דארף מען זעהן אז מען זאל נישט באהאלטן פון די קינדער, ביקאוז דעי ווערן עניוועי געוואויר אלעס. יעצט צוביסלעך איז דא גוטע נייעס, דער הויפט גלח אין מאנהעטן, ער איז א קארדינעל, ער הייסט קארדינעל אקאנער, האט ער געזאגט יעצט, האט ארויסגעשיקט א בריוו פאר אלע גלחים, שטעל דיר פאר, ביי די רבנים טוט מען דאך נאך, ס'נישט דא קיין זנות, נע, ס'איז דאך פול אוו בעלאוני, ווייל דער קאסובער דגה דארף נאך בויען א ארון קודש און א שול, קיצור מ'האט ארויסגעשיקט א בריוו אז טאמער די DA קאלט איבער עני סעקשועל אביוז קעיס זאל מען נישט זאגן קיין ליגנט, מען זאל ארויסקומען מיטן אמת, און דאונט הייד די טרוט אן סעקשועל אביוז, נו זעהטס עטס ווי מען האלט ראה מה בין בני לבן חמי, אונז זעמער די אנשים אמת און זיי זענען די שקרנים. דאס איז איין מורא'דיגע דורכברוך. נאר מען וועט עס זעהן ביי די רבנים אויך, ווייל איך שריי פאר די גאווערמענט עז לאנג עז יו דאונט געט די רבי'ס טו דו די סעים טינג, דיס איז גאנע קיעפ אן גאוינג אן אין אווער קאמיוניטי. יעצט, ס'דא דא בעצם א פחד'יגע מעשה, ס'דא דא. בוך, דער פון מתמידים, רב מינצבערג, זיין אייניקל האט געשריבן א בריוו אז דער זיידע פלעגט אים רופן צו אים שלאפן, ענ' הי יוזד טו מעס הים אפ, האט אים געשטופט אין די מחילה, געטון כל דבר אסור, ס'איז זייער א שיינע לאנגע בריוו, און די קראון הייטס וואטש, די קאמיוניטי וואטש, האט אים אינטערוויוט, און זיי האבן עס ארויס געגעבן יעצט אויף ענגליש, און ס'פארט ארום ווי וויילד פייער, און לכאורה האט זיך עס געהייסן אז דער מינצבערג איז געווען גאר א גרויסער צדיק, אמת ער האט געהאט א שוואכע קלייענטעל פון אנפאנג, די באמעס פון מתמידים, זיי האבן זיך געדרייט האט ער זיי פראבירט מקרב צו זיין, אבער דאס אז ער זאל טון די זעלבע, נו, היינט איז עס צום גלייבן, לעזער בערלאנד האט אויך געטון די זעלבע, דער גערער רבי דער היינטיגער פלעגט זאגן מען זאל נאכקוקן פאר לעזער בערלאנד ער איז א קדוש, ער איז א פרוש, אין גער האט מען געהאלטן פון פרישות און קדושות, עניוועי עס האט זיך אויסגעוויזן וואס ער איז נעבעך, און אזוי זענען אלע, אונז האבן מיט אלע געהאט פראבלעמען. די לעצטע פאר וואכן האט מען איינגעזעצט, איך מיין פאר חדשים, פינף בעל מקובלים פון איבער גאנץ ארץ ישראל, און רבנים, ס'א גרויל, ממש ס'א גרויל, און דאס האבן זיי געוויסט אז ס'וועט ארויסקומען, און זיי האבן דאס נישט געוואלט, איר זאלט וויסן, די טמא'נע קהלה האט געברענגט א ישועה אויף די וועלט, ס'איז דא רבנים זאגן וואוט פאר דעם, זיי אליינס גייען זיי וואוטן פאר אן אנדערן, ס'איז אלעס אויף פיקטשערס, ס'זענען דאך אזאלעכע בלאפערס, נישט דא דאס גלייכן, מען זעט אז פאר ביאת המשיח דארף מען זיי אונטערברענגען. יעצט, מענטשן האבן א מנהג כדרכם מכל טוב, דו קענסט נישט וואס פאר א צדיק ער איז, ער איז פון מתמידים, ער איז, ער איז, ער איז, זאג איך אים, איך קען זיי יא, איך קען אלע צדיקים, איך קען דעם שומר אמונים רב וואס האט אפגעטרענט זיינע ניסעס, אונז קען מיר אלעס, אונז קען מיר לעיזער בערלאנד'ס פרשה, אונז קען מיר הרב שטיינבערג'ס פרשה פון צפת, א גרויסער רב געווען, א בעל מקובל. אבער וועסט אריינקומען ער קען זאגן פון דיר אלעס, עס האט נישט צו טון מיט זנות, עניוועי האב איך געזאגט איך לייג עס ארויף, זיי האבן געבעטן אז מען זאל נישט אזוי הער אויס, ביי מיר איז עס א קעיס אזוי ווי יעדער קעיס, יעצט למעשה עס איז א קעיס ווי יעדער קעיס, עס קומט אריין מען האט אויסגעפרעגט דעם מענטש, מען האט אים אפילו אויסגעפרעגט דורך געוויסע ארגענעזעישאנס און ער איז געגאנגען צו די פאליס און ממילא איז עליו להביא ראיה אז ס'איז שקר און דו זעסט דאס איז מסמידים דער דיין פון מסמידים דער גראבער סרוטה אויך א שייגעץ פון די גאס נישט מיט זנות אבער ער ער קען דיר געבן אלף יעדע זאך א היתר כ'האב דאך געהאנדלט מיט אים ער האט געגעבן א הכשר אויף א האטעל אין אומאן מיט פלייש איז דארט געווען אלעס און ער איז נישט דארט געווען ער איז געזעסן אין ארץ ישראל סא יעצט בין איך שוין זאט פון די אלע רבנים. יעצט איז געווען דא א גרויסע מעסעקער נעבעך מ'האט אויסגעהארגעט אין א שול אסאך אידן, יעצט ווייזט זיך אויס אז ס'איז גאר א שול וואס דאס איז געי, און ס'איז געווען צוויי זכרים וואס האבן אדאפטעט א קינד און זענען זיי עס געקומען דארטן מל'ען, יא האב איך געזאגט, איך האב גראד געזאגט פאר איך האב געהערט אלעס האב איך געזאגט רבותי איך בין געווען דארט אמאל אין פענסלעוועניע דארטן אין פיטסבורג, כ'האב געבעטן זיי זאלן מיך לאזן קוקן די מקווה האט מען מיך נישט געלאזט מ'האט מיך ארויסגעווארפן שרייט יעדער עה מאכטס חוזק ווייל מ'האט דיך נישט אריינגעלאזט ווייל ס'איז דא ליטווישע רבנים ס'איז נישטא קיין ליטווישע רבנים ס'איז דא א איד וואס ער פירט די מקווה און א גוי העלפט אים צו און זיי מאכן אלעס איך ווייס דאך וויאזוי די מקווה'ס זעען אויס נײַנציק פראצענט פון אלע מקווה'ס ווערט געפירט דורך גוים דער דזשעניטער האט נאך פֿופֿציק דאלער א וואך מאכט מען אים ער זאל אויסטריקענען די מקווה ווי טריקן ס'איז ווייסט מען. דאך ווייל קיינער קען דאך דאס נישט פראוון נאכדעם. איך זאג נאכאמאל פארן עולם מ'דארף זיך זייער שטארק קעהר נעמען וועגן די מקווה'ס, און יעצט דא אין ארץ ישראל האט א בלן א בעדער דערציילט אז ער האט אנגעפילט מיט שאובין וואסער ווייל מען האט געדארפט עפענען די מקווה און ער קריגט דאך נאר וועידזשעס פון ווען מען עפענט די מקווה, האט ער עס אנגעפילט מיט שאובין און האט אריין געגאסן פון דאַך, ס'איז דזשאוקס די גאנצע זאך. מענטשן זאלן וויסן ווי שווער ס'איז אויסצוטרוקענען א מקווה. די גראוט קראכט, ס'גייט אריין וואסער אונטער די טיילס, ס'מוז זיין געבויעט אזוי ווי איך בוי, אן א לאך אין די בעק, נישט מיט אזא טראועל וואס האט ציין, מאכט מען גראדע די קלעבעכץ, ווייל טאמער הייבט זיך אן אריינצוכאפן וואסער דויערט טעג און שעות ס'זאל ארויסקומען, צו ס'איז כשר צו נישט, אויף דעם איז שוין דא א גאנצע אריכות, ס'איז דא אחרונים וואס זאגן ס'איז יא גוט, די מנחת יצחק זאגט אז ס'איז פנים חדשות באו לכאן, אבער מען דארף וויסן, ווייל כ'ווייס נישט צו ער האט געוואוסט זיכער אז דאס איז נישט פנים חדשות, ס'איז די געהעריגע גראוט. אונטער די גראוט איז דא אזא בית קיבול ווי ס'לאזט זיך זיך זאמלען וואסער, באט ס'איז נישט מיינע ביזנעס, אבער אויב דו טריקנסט עס נישט אויס האסטו דאך גארנישט פונעם בור זריעה, סאו וואס פאפט מען דא אויס? וועם פאפט מען? די אידישע טאכטער, די צובראכענע נשמה, די וואס זי געבט אוועק פארן אייבערשטן א האלבע חודש פון איר לעבן, און זי מאכט בדיקות, און זי ווישט, און זי רייבט זיך, און זי מאכט ארום און ארום די בדיקות, און נאכדעם הייבט זי אן אביסל, זי קראצט זיך אן, און זי לויפט צום רב, און נאכדעם ווען זי וואוינט מיט איר מאן איז נאך לויז, נאך ווייך דארטן די הויט. הייבט אן צו בליטן, טרעפט מען עס אויף אמאל אויפן ליילעך און אמאל אויף די אונטערהויזן, ווייס איך וואס, מיט דעם שפילט אצינד ארום שקצים, אין טאראנטא האב איך א פראבלעם מיט א מקווה, האט מען אים געגעבן אן עצה, זאג אז נחום ראזנבערג איז א משוגענער, האט ער געזאגט דאס וועל איך נישט טון, ווייל דעמאלטס וועל איך ווערן א מזיד, יעצט בין איך נאך א שוגג, דער דזשיבאר האט זיך געטרויעט צו טון אזא רשעות, נאר דער דזשיבאר קען דאס טון, ס'איז אן אונגערישע בהמה, אן אונגערישע סופאוזינגלי א רב. אזא זאך טוט מען? איך האב מיט דיר א פראבלעם, דו האסט מיך גערופן, איך בין אראפגעקומען ווייל דו האסט מיר געזאגט איך זאל באקוקן דיין מקווה, און אז איך האב דיר געזאגט אז ס'טויג נישט, איז כבר אמרו די רבנים אז ער קען נישט קיין מקוואות. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און אזוי די שחיטה אויכעט, דער דזשיבאר, דער באטערע, די אלע שמות הנרדפים, דאס איז אלץ חברה וואס. רק אין יראת אלקים במקום הזה, נישטא קיין טראפ יראת שמים ביי די חברה, עניוועי.

די לעצטע, איינער, ס'איז נישט וויכטיג, איז דער סרול האגער האט זיך אנגעהויבן מיט מיר, און איט סאו העפענס אז איך האב זייער אסאך אינפארמעישן געהאט אויף אים, אז ער האט געטאטשט א פרוי בהוד יפה ווען ער איז געגאנגען באקוקן די קינד ביי די ברית, דעמאלטס האט מען אריינגענומען פישל שטויבער'ס זון ער זאל ווערן זיין דרייווער, און כ'האב געוואוסט אז ער האט די אלע דריי וואס זייער נאמען הייבט זיך אן מיט א פיי, האט ער זיך געטשעפעט, ער איז שוין געווען א אינגערמאן, זיי האבן אים געפרעגט ר' אברהם'ל לעבן ווי מעג מען דאס טון, ער האט געזאגט כ'האב א קראנקע פרוי. אין שטוב, און האט אפילו איינער וואס הייבט זיך אן מיט א רייש האט ער אים אויך געטשעפעט און ער איז היינט א דיין און ער איז א דיפרעסטער הינט. נו עניוועי, דאס איז נישט מיינע ביזנעס יעצט. האסט געוואוסט האסט פוטער אויפן קאפ? וואס זיצטו נישט רואיג? זיץ איינגעלייגט. הייב נישט אן מיט די גאנצע שטאט. ס'איז נאך דא אזעלכע מענטשן זיי קענען דיך שטעלן אויפן פלאץ. עניוועי, ער האט יא אנגעהויבן. ער האט געפאלגט דארט דעם יצחק שטערן. יצחק שטערן האט אים איינגערעדט, אזוי גייט דיין טאטע אראפ ווי א איד וואס האט געהאט א פסול'ע מקווה דרייסיג יאר. און רוב פרויען פון וויזשניץ האבן עס גענוצט, און כדי אונז זאל מען קענען ווי מען זאגט באגראבן נחום ראזנבערג, וועמיר זאגן ער איז א משוגענער, ער איז א ליגנער, און וועמיר אים אפילו לייגן אין חרם, און ממילא וועט זיך דאך יעדער אפשאקלען פון אים, און וואס האט ער אויפגעטון? דאס האבן מיר געזאגט אינגעלייט ראש השנה יום כיפור סוכות די שול איז געווען ליידיג, זיינע איינגעשטעלטע זענען געפארן אויף גיבערס צו מענדלען, איך האב זיי דא אין פאר געגאנגען, ער מיינט אז מען קען יעדן שטויסן, זיין טאטע האט אויך נישט געקענט יעדן שטויסן, זייער אסאך מענטשן האבן זיך אפגעלאזט פון אים. מענטשן האבן נישט געוואלט האבן צו טון מיט אים, ער האט אויסגעהערט איינעם און געזאגט מוסר פארן צווייטן, צו קענען לאמיר זיך אויך רעדן א ווארט, דאס האט ער נישט געלאזט, ווען איינער פלעגט אנכאפן די נערוו איז ער געווען א טאטאלער צודרייטער מענטש, האסט אים ארויסגעצויגן פון די פון די כלים איז געווען פיניש, עניוועי איז מענטשן אוועק פון אים, מענטשן האבן אים נישט ליב געהאט. נישט קיין חילוק טאמער ביסט נאך געקומען זאגן עפעס קעגן זיינע קינדער איז ער געווארן ממש צעווילדעוועט עניוועי איז געגאנגען דער סרול האגער און האט זיך אנגעטשעפעט מיט מיר זיך אנגעטשעפעט און איך האב געוויזן אז איך האב נישט קיין מורא פאר אים און ער האט פראבירט מיר מאכן א חרם האב איך געזאגט דער חרם איז גארנישט ווייל איך האב זיי צוריק געזאגט אדרבה זאלן זיי אין חרם און שוין דאס אלעס איך האב אביסל רדיפות דאס איז נישט ווייל זיי האבן עס געטוהן דאס איז ווייל דאס טוט דער סמך מם סמך מם וויל עס אפשטעלן אברהם אבינו איז געגאנגען צו די עקיידע האט ער אריינגעמאכט א וואסער, עס איז קיינמאל נישט געווען אזא וואסער, ער האט עס געמאכט, דאס איז די נסיונות וואס דער סמך מם האט א רעכט מנסה צו זיין מענטשן, דער אייבערשטער געבט אים א רעכט, נישט דער סמך מם וויל זען איך וועל מיך אפשטעלן כ'על איך על איך האב מיך נישט אפגעשטעלט ברוך השם און ס'האט זיך אפגעשטעלט די זנות ברוך השם. עניוועי, איז יעצט איז דער סרול האגער איז א פארלוירענער מענטש. ער האט ממש פארלוירן. די גבירים קומען נישט צו אים. ער האט געטראפן איין גביר חזקל אביגדור איינהארן, געדענקסט ס'האט געהאט צוטון מיט יונגע צוועלף יעריגע שיקסעס, און ער איז געזעסן אין דזשעיל פאר גניבה מיט קרעדיט פראדס, קרעדיט קארד פראדס, ער האט אים יעצט געגעבן דרײַ מיליאן דאלאר. נייע גבירים. און ער האט אויך זיין חבר פנחס קליין. א פראפעשענל רעיפיסט פון אשת איש, די רבי, די וויזשניצער רבי האט געזאגט געב אים צוריק די געלט, ישׂראל האט געזאגט גיי נישט צוריק ווען נישט קענסטו יעדן צוריק געבן, שוין, איז יעצט וויל ער דאך אבער וואקסן, ער איז דאך אין דר'ערד און וויל דאך ארויס קומען אביסל א געווינער, איז דא אזוי, ס'איז דא אין בארא פארק איז דא אן עירוב און מענטשן טראגן אויפן עירוב, קיינער קען יענעם נישט זאגן יא טראגן נישט צו טראגן, ווען ס'שטעלט זיך אויף א אינגערמאן און זאגט איך וויל מחלל שבת זיין קענסטו אים עפעס טון, קענסטו אים אויך גארנישט טון, פריי דיך אז ער טראגט דארט וואו ס'איז דא אן עירוב. עניוועי, איז דא אן עירוב און מען טראגט איז דא עפעס א בעל תשובה, בעל תשובות און גרים זענען די גרעסטע ספחת פאר כלל ישראל, בעל תשובות ווערן משוגע, נעכטן האט ער געטון כל עבירה שבתורה, און היינט וויל ער אז איך זאל נאכגיין נאך זיין פארשטינקענעם פארדרייטן קאפ, עניוועי, איז דא ביי ביק אין בית מדרש, קודם וויל איך ענק זאגן ווער ביק איז, זיין זיידע איז א גרעדזשעוועט פון ישיבה אוניווערסיטי, ווען וועלט איז וועלט שפייעט מען דאך אויף מען קוקט נישט זיין וועג, האט ער געוואוינט אין בארא פארק. קיין מורה הוראה'ס איז נישט געווען, נאך צופיל, און ער האט גע'פסק'נט אויפ'ן טעלעפאן. מראות אגעין א לאו-לייף. נישט זיין זיידע, זיין זיידע רבי חיים האב איך נישט געקענט, נאר הרב משה. און נאכדעם האט ער געהאט אברהם יהושע העשל, דאס איז אזא מין שייגעץ, איך האב אים געכאפט מיט צענליגע פסל'ע מקווה'ס, מ'האט אים ברוך השם פון איבעראל ארויסגעווארפן. א חוץ סקאליע דאכט זיך מיר האלט אים נאך, כ'האף זיי האבן נאך א דיין דארט. עניוועי, איז למעשה געשען דא אזוי, דער ביק האט עפעס א בעל תשובה וואס דרייט זיך ביי אים און ער האט אנגעהויבן נאכצושרייען פרויען אין בארא פארק און האט אנגעהויבן איבערצודרייען קערידזשעס וואס קינדער זענען געווען אינעווענדיג. וואס גייט דא פאר? עניוועי, ער געגאנגען איז דא דער סערדאהעלי רב פון בארא פארק, רבי חיים לייב כץ, און ער האט א זון וואס ער הייסט רבי שלמה, און. ער איז געגאנגען און ער איז אוועק צו די פאליס, ער האט געזאגט ליסטען עס קען נישט אזוי אנגיין מען קען דא מאכן קינדער ברעין דעמעדזשד, שוין יעצט גייט מען אים אויפפיקן, ער גייט האבן זיין ימים טובים, עניוועי זיי זענען געגאנגען זיי האבן זיך געזען זיי שטייען דא ביים פארלירן האבן זיי גענומען סרול האגער המצורע דעם טמא מטמא און זיי האבן אים געזאגט אז דו זאלסט גיין סטראשען ר' חיים לייב כץ. יעצט אז דו קוקסט עס אן מיט אן אוטסייד וויו, א מענטש וואס איז לא קרא ולא שנה, האט איין זאך האט ער געטוען, ער האט געמאכט בריסן, און מיט דעם אין וויזשניץ איז דא אזויפיל בחורים אפגעפארן פון וועג, ווייל אז דער מוהל איז נישט ערליך איז די ברית גארנישט ווערט, אז זיין טאטע האט געזאגט אויב מען נעמט נישט ישראלן פאר א מוהל בין איך נישט סנדק. עניוועי, איז למעשה וואס איז געשען איז, ער איז געגאנגען און ער האט אויפגעקאלט חיים לייבן און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן אז טאמער דער דיין'ס זון גייט נישט ארויס פון קאורט, גיי איך ארויסקומען מיט א בריוו, העהע, די חיה בהמה עוף טמא, איך האב זיך אויך אויסגעלאכט פון דיר, און דו רעדסט יעצט צו א רב וואס ער איז כל ימיו האט זיך אויפגעפירט בקדושה וטהרה, פסק'ן שאלות, געווען א מגיד שיעור, האט א ישיבה, און דו ישראל האגער המצרי, דו נואף וואס דו כאפסט די פרויען בהודאה יפה ביי די בריסטן, דו גייסט א בריוו ארויסגעבן אויף אים? דו אנגעריסענער פערד, דו האסט נאך נישט געלערנט אז דו האסט פארלוירן דיין גאנצע רביסטעווע וועגן נחום ראזענבערג. אלע זאגן מיר, אינגעלייט וויזשניצע קאלן מיך אויף, מידל עידזש, איך בין נישט געגאנגען דאווענען צו ים פרשת שלח אז ער קען טאטשן פרויען ביי הוידי אפיס איז דאך סתם א חזר. סאו וואס איז יעצט געשעהן דא? האסט נאך נישט געלערנט דיין מוסר? וויאזוי זאגט רשי? מען האט גערעדט אויף מרים, זאגט רשי, און זי איז געווארן קרעציג, און ולא למדו מוסר, גראדע האט מען אנגעהויבן צוזאם צו רעדן אויף ארץ ישראל. סא, ישראל, דו האסט נישט קיין שכל? איך קען דיר זאגן, מענטשן האבן מיך אויפגעקאלט, מען דארף אים מסביר זיין, ער איז א משוגענער, זאג איך, ניין, איך וויל דיר מסביר זיין, ישראל, איך האלט ביסט גערעכט, איך האלט זאלסט ארויסגיין קעגן אים, זאלסט מיטנעמען נאך צען רבנים און גייטס ארויס, און ווייסט וואו דו וועסט אנקומען? ארגער ווי דו ביסט אנגעקומען מיט נחום ראזענבערג, ווייל ביי נחום ראזענבערג איז דאך געווען א קאנטערווערשל אישו צען יאר. ס'איז דא וואס האבן געהאלטן ער איז סתם א חזר א מנוול, ס'איז שקר, און ס'איז דא וואס זאגן ער איז יא א וואוילער מענטש, מי טו, מ'האט מיך אויך געטאטשט, האסט דאך אן ערנסטן פראבלעם, איינער זאגט אזוי און איינער זאגט אזוי, אבער קעגן סערדעהעלער רב האט קיינער נישט קיין שלעכט ווארט צו זאגן, איך געדענק זיין מאמע איז אוועק, איך בין געווען אין פען סטריט דארטן, מ'האט געווארט אויף די לוויה, האט ער געזאגט פאר זיין ברודער, פאר ביידע ברודער, איך קען נישט צוגיין צו די לוויה ביז איך בין מברר א זאך, מיין מאמע האט געהאט אן אפערעישאן צען צו פופצן יאר צוריק, און איך דארף וויסן פונקטליך וואס די אפערעישן איז געווען, ווייל עס קען זיין איך טאר מיך נישט מטמא זיין צו איר, איר הערט וואס דא טוט זיך, ווייל אויב די אפערעישן איז געווען א זאך וואס ס'איז א דבר שחיי אדם תלוי בו, דא הייסטו דאך שוין א טויטע, קענסטו דיך יעצט נישט מטמא זיין, סאו געדענק איך אליינס, און ס'איז געווען א פלא פאר אלע רבנים, קוק ער האט פארלוירן א מאמען, ער דארף האלטן דעם קאפ גראד, האט געטראגן זיין מאמען אויף ארץ ישראל. און ער האט געדארפט פארשטיין און וויסן וואס ער מעג, ער איז א כהן בקדושתו של אהרן, אשר קדשנו בקדושתו של אהרן, און ער דארף וויסן צו ער מעג גיין נאנט צו די מיטה, צו ער מעג גיין אין איין בילדינג מיט די מיטה, ווייל אזוי איז ער זיך מטמא. דו הערסט וואס דא גייט פאר? קומט אן א חיה, א ראצער, ער סטראשעט, יעדער סטראשעט. כ'וויל דיר זאגן, ישראל, דו געסט ארויס א בריוו, און אונז שטעל מיר צוזאם פינף הונדערט רבנים מיט כולל אינגעלייט וואס זיי געבן ארויס א בריוו אז דו ביסט א נואף, א חזיר. אונז גיימיר טון די זעלבע. אונז שלאגן מיר זיך אויפן זעלבן אופן. װי אַלט סאַקמער, קאַקמער האָט זיך מיט יעדן געשלאָגן, אַרױסגעגעבן אױף יעדן בריװן, אונדז גײען מיר עס צוריק טאָן, אונדז האָבן מיר נישט קײן מורא, געלט האָבן מיר אונדז גענוג, אונדז גײען מיר אַרױסשטעלן אַ מכינה, קאַקמער און װיזשניצער רבי, עס איז אַ שײגעץ אַ נואף, מע האָט אױף אים היסטערי, דעטס עקזעקטלי װאָט װיער גאָנע דו, װײַל אונדז גײען מיר זיך נישט לאָזן. װען דו האָסט אַרױסגעגעבן אױף מיר אַ בריװ, װאָלט דאָס זעלבע געטאָן. כ'האב נאכנישט געשריבן קיין בריוו ווייל די בריוו איז נישט מעלה ומוריד, כ'האב א האטליין וואס איז שטערקער פונעם בריוו, כ'זאל דארפן דעליווערן פֿינף און צוואַנציק טויזנט בריוון פאר וויפיל מענטשן וואס הערן אויס דעם האטליין וואלט איך נישט געהאט די צייט, זאלסט דיך קיינמאל נישט טועה זיין. דער אנגריף ראזענבערג, קיינער הערט אים נישט אויס, ער האט דארטן זעכציג הערער, ישראל האגער איז נישט זעכציג הערער. ס'איז קלאוס טו טווענטי פייוו טאוזענט ליסענערס ווארלד ווייד, אין ארץ ישראל איז דא עקסטערע האטליין, און נאכדעם אויף די אינטערנעט גייט עס עקסטער, וואס דארט האב איך נישט קיין קאנטראל אפילו וויפיל ס'איז דא, און מען הערט, סרול מען הערט די מעסעדזש ווער דו ביסט. סאו כ'וויל דיר זאגן איין זאך, הייב נישט אן היינט מיט רב כץ, מיט סאמבאטהעלער רב, ווייל דו גייסט אויסזען ווי פאטאש פאטעיטא. זאג די אלע שקצים וואס האבן א פראבלעם מיטן עירוב אז איינער טראגט און זיי האלטן מען טאר נישט טראגן זאלן זיך צומאכן די אויגן און נישט קוקן. דו קענסט נישט יענעם זאגן יא צו ניין ווייל דיין טאטע האט געזאגט ער האט א טעם הכמוס ער איז געווען איך זאג דיר נאכאמאל ווען נישט עליע ניימאן וואס ער האט פארענטפערט דיין טאטענס אלע משוגענע זאכן וואס האט נישט געמאכט קיין סענס וואלט ער געגאנגען אראפ אין די היסטארי אלס א טאטאלער משוגענער. אין מאנסי מעג זיין אן עירוב, פארוואס נישט אין וויליאמסבורג טעם הכמוס? געקומען קמץ פתח סגול א צופידלטער מענטש געווען, נישט געווען אינגאנצן ביי זיך, און ממילא האט אים עלי' געמוזט פארענטפערן, און עלי' האט געמאכט א גוטן דזשאב, אנישט וואלטן די יוגנט שוין לאנג איבערגעלאזט דעם מענטש, יעצט גייסטו אנהייבן ווייל דיין טאטע האט געהאלטן, ווער איז געווען דיין טאטע? דיין טאטע איז געווען א איד, ס'איז געווען רבי חיים מאיר'ס א זון. און האט זיך נישט געפלאגט אויף תורה און אויף קדושה אויף גארנישט, ער האט זיך געפלאגט אויפצובויען זיין הויז אונטערן נאמען וויזשניץ, דאס איז אלעס וואס ער האט געטון, אויף דער עלטער איז שוין געווען א גרויסער מתמיד האט שוין יא געלערנט אביסל, פארדעם איז ער געגאנגען קויפן ריעל עסטעיט, עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס, ער איז א שוכן עפר און דעטס די ענד. אבער לאמיר גיין צו שטאט. דו גייסט דיך אונטערשרייבן ווען כבוד קדושת האדמור מוויזשניץ און דו גייסט דיך קריגן מיט סערדעהעלער רב?

אויפן טיש. כ'מיין אז סערדעהעלער רב דאווענט יעדן טאג מסתם. סאו אז דו ביסט ביי מיר אזוי ביטער דורכגעפאלן, ס'האט דיר געשאדט דיין רביסטעווע? יעצט וויל איך דיך פרעגן, וויאזוי העט זיין אז דו גייסט ארויס קעגן סערדעהעלער רב? סאו איך זאג פאר יעדן זאל ער עס טוהן. יעצט גיימער אים נישט מוחל זיין, יעצט גיימער אים צוריק פייטן. דעטס איט. מ'וועט ארויסגעבן בריוון אויף אים, אלע זיינע מעשים טובים, ס'וועט ארומגיין איבעראל, די בלאגס גייט עס עניוועי שוין ארום. און מען גייט אים ווייזן, ביסט טאקע דעם וויזשניצער רבינ'ס א זון, נאר איצט האמער נישט דרך ארץ נישט פאר דיין טאטן און נישט פאר דיר. טאטע פלעגט אויכעט באליידיגן רבנים מיט טענות, אזוי וויל איך אזוי טעם הכמוס און עליע ניימאן האט געמוזט פארענטפערן דעם אפגעפליקטן. עניוועי. סאו בקיצור, דאס איז א מורא'דיגע פארברעכן, אונז גיימיר עס נישט דורכלאזן, און אז סרול וויל זיך טשעפען מיט אונז, ער קען זיך טשעפען, אונז האמער נישט קיין מורא. האט מען נישט קיין מורא נישט פאר וויזשניץ און נישט פאר פישניץ און נישט פאר די אלע זאכן. סאקמער קאקמער האט געהאט זייער וועג וויאזוי זיי האבן זיך געשלאגן און אמאל האט עס געארבעט. שפעטער איז געקומען אזוי יאסעלע וואלדמאן האט זיי געוויזן ער קען דעם זעלבן טעקניק. נאמען זאגן מיט נחום ראזענבערג. נישטא קיין מאלעסטעישן ער איז אין חרם. איך האב טאקע נישט קיין שול ווי צו דאווענען אבער עס האט אפגעשטעלט די מגיפה. דאס מיינט עטס האט עטס געווינען, אונז האבן זיך געשלאגן צו א קעדילעק איז א בעסערע קאר ווי א ראלס רויס, אונז האבן זיך געשלאגן אז עטס טאטשט קינדער, און ס'איז ארויסגעקומען אז עטס האט אלע יארן געטאטשט קינדער, די חשוב'סטע רבנים און מלמדים, און די חשוב'סטע מגידי שיעורים, ר' זוני, פיליפ, אלע האבן געטאטשט ענד מעסד אפ טשילדרען, סאו וואס קענסטו יעצט טון? איך האב געטראפן דעם ר' זוני פיליפ'ס זון זלמן לייב, איך האב אים געזען אין די גאס, איך האב געוואלט צוגיין אים פרעגן, וואו מהיכן דנתני, וואס עפעס געסט ארויס בריוון, ווער ביסטו, ווער ביסטו בכלל? איז ער געגאנגען און ער איז אנטלאפן, האב איך אים געזאגט איך וויל דיר נאכלויפן נאר מיטן האטליין, איך וויל דיר נישט נאכלויפן צופיס, חיות רעות, אונז גייען מיר דעם זעלבן וועג ווי זיי, דו געסט ארויס א בריוו אויף חיים לייב און דעם עירוב וועט מען ארום נעמען בריוון מ'וועט ווייזן, אזוי ווי בעלזער רב האט געזאגט, נישט ס'איז א איסור ביהרג ואל יעבור צו גיין צו די בחירות, ס'איז גאר א חוב קדוש, ס'איז א חוב קדוש צו טראגן אויפן עירוב. ווייל בדבר אשר זדו עליהם אונז גיימער זיך שלאגן מיט ענק אויף ענקער אופן. ישראל בהמה וואס דו ביסט. דו בהמה וואס דו ביסט. דו גייסט דיך שלאגן? ווער ביסטו? אין וויזשניץ לאכט מען פון דיר. זיי האבן מיר דערציילט ראש השנה יום כיפור און סוכות זענען געגאנגען דאווענען צו יענקל כ'ווייס האראוויץ, כ'ווייס וויאזוי ער הייסט, נישט יענקל האראוויץ, אן אנדערער יענקל, ער איז אין די פאליס עפעס איז ער, ס'איז נישט געגאנגען צו דיר אפילו אריין זאגן א גוט שבת און א גוט יום טוב? עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דו דארפסט קוקן נאך א זאך. ר' חיים לייב כץ האט א וואוילע שטוב אויך. דו האסט דאך נישט קיין נארמאלע שטוב. איין זון איז סתם משוגע נאכגעלאפן מיידלעך אין אין וויזשניצער מיידל סקול. ווען נישט די ווידיאוס וואלט ער געקענט בועל זיין מיידלעך. און מ'האט אים ארויסגעווארפן. דו האסט דאך נישט קיין נארמאלע שטוב אויך נישט. דו ביסט א משוגענער. דו האסט אויפגעכאוועט א משוגענע שטוב און פארטיג. סא מיט וועם גייסטו דיך שלאגן? פערד וואס דו ביסט! גייסט זיך שלאגן מיט חיים לייב כץ? וועל איך דיר זאגן, שלאג דיך, וואטש וואס אונז גיימער טון, ווייל פאר דעם שייגעץ יצחק שטערן האבן מיר נישט קיין מורא היינט, אין לאנדאן האט אים איינער שיעור דערהארגעט, סא האבן מיר נישט קיין מורא פאר אים, אלעס וואס סאטמער קען איז רציחה און מסירה, און אונז קען מיר אויך די אלע זאכן, אבער רציחה פעלט נישט אויס, ווייל עס איז דא מסירה דארף מען נישט קיין רציחה, און ס'הייסט נישט קיין מסירה אויך נישט, ווייל א מענטש מעג מציל זיין זיין משפחה מיט זיין קאמיוניטי. עניוועי, ישראל כ'האף אז דו האסט פארשטאנען מיין מעסעדזש, ווייל דו זאלסט געדענקען די רב, סערדאהעלער רב איז נישט אליינס, קודם האט ער די אלע מענטשן וואס זיי טראגן אויפן עירוב, און ס'איז מער ווי וואס זיי טראגן נישט, און נאכדעם איז ער א תלמיד חכם, יעדער גייט זיך אננעמען פארן תלמיד חכם שמת הכל קרוביו, אונז זעמער אלע זיינע קרובים, אז דו טוסט אים באליידיגן האסטו אונז אלע באליידיגט. וויר גאנע מעס יו אפ. יעצט, די וועג ווי דו גייסט יעצט, גייסטו כמעט אויפן זעלבן וועג ווי מענדל דיין ערשטע קאזין. דער מענדל איז דאך א משוגענער. ער האט געמיינט ער וועט אנהייבן שרייען ציונות און יעדער וועט אים נאכלויפן. ער האט פארלוירן א דריטל פונעם עולם און די גבירים אלע. און דעטס איט. ער האט געוואלט זיין א משוגענער און האט ער אלעס פארלוירן. דו וועסט נאך אויך פארלירן אלעס. טאקע זיצן אויף דיין טאטנס פלאץ וועסט זיך דארפן פעסט אנכאפן ס'זאל נישט אוועקפארן די טשעיר. פארשטייסט? און יעצט וועל איך ענק פארציילן א מעשה. איך ווייס איך אלע מיינע מעשיות איז ליגנט עטס קענטס דאך מיך נאר עטס זאגטס אמת עניוועי כ'וויל ענק פארציילן א מעשה עס זאל ענק אריין גיין אין הארץ די וואך גיי איך שפאצירן דא אין ירושלים אין מאה שערים קומט צו מיר צו איינער ער איז פון די נאנטע גבאים פונעם תולדות אהרן רבי און ער זאגט מיר כ'האב אייך געזוכט כ'האב נאר נישט געוויסט איר זענט דא כ'האב אייך געוואלט קאלן אויף אמעריקע כ'האב שוין אייער נאמבער אלעס פרעג איך אים וואס ווילט איר? זאגט ער כ'וויל אייך פארציילן א מעשה, ס'איז דא ביי אונז אין תולדות אהרן א אינגערמאן וואס האט חתונה געהאט און ער טאטשט נישט דאס ווייב, ער איז א קדוש און פרוש, און זיי ווייסן שוין ווייל די תולדות אהרן רבי ווייסט שוין, איך האב שוין אריינגעשיקט אמאל א אינגערמאן אויכעט פארציילן אז זיין ווייב איז געווען גערעיפט ביי איר אייגענעם ברודער, עניוועי יעדער קען שוין מיינע טיעריס צו ס'איז אמת צו נישט, איז אלעס אמת, עניוועי בקיצור מ'האט אהערגענומען דעם אינגערמאן און מ'האט אים געפרעגט וואט איז גאוינג אן? דערציילט ער, געווען א בחור, געלערנט אין תולדות אהרן, און ס'איז דארט געווען אן אנדערער בחור, נישט א בחור, ער איז שוין געווען א אינגערמאן, וואס ער פלעגט אים די גאנצע צייט מאלעסטן, און ער איז אזוי פעד אפ פון אים, ער האט מורא צוצוגיין צום ווייב. אזוי ווי יעדער, זעלבע סימנים. עניוועי, איז עס אן ערנסטע פראבלעם. בקיצור, די ערשטע זאך האבן זיי געזאגט אז ער זאל גיין צו א דאקטער. אז זיי זעען דאך שוין, זיי קענען שוין די פעלער. קיצור, ביים דאקטער האט ער אויסגעזאגט ווער ס'האט אים גערעיפט, און וואס ער האט מיט אים געטון, און שוין. דער דאקטער האט געזאגט ער דארף האבן יארן טערעפי. ער האט געזאגט פארן ווייבל, דו ווילסט מיך פאלגן? מאך נישט קיין בעיבי ביז ער איז נישט געזונט, ווייל ווען נישט גייט זיין גרעסטע צרות אויף די וועלט. וויאזוי מאכט מען נישט קיין בעיבי? האט ער געזאגט, צוויי וועגן, אדער דו נייעסט דיך צו, וואס מען קען נאכדעם אויפנייען, אדער דארפסט לעבן מיט פילן, אדער פרעג א שאלה א רב, אפשר מעגסטו מיט א גומי אויך, ס'זאל זיין זיכער אז ס'זאל נישט געשען. שוין, די מיידל איז זייער קלוג, זי זאגט, די העל וויט אלל דיס, איך בין געזונט, איך וויל האבן קינדער, איך וויל האבן א געהעריגע נארמאלע לעבן, און אויך א ביוטיפול סעקס לייף. ענד איים נאט אינטערעסטעד אין אלל דיס גארבידזש. שוין, יעצט שטעלט זיך יעצט א נייע פראגע, דער רבי אליינס האט געהייסן מען זאל מיך קאלן, צו ער איז נישט מסוכן אז מען זאל אים לאזן דאווענען אין תולדות אהרן, האב איך געזאגט הער אויס איך קען דיר דאס נישט ענטפערן, דאס דארפסטו גיין צום דאקטער, ער גייט דאך צו א דאקטער, פרעג דעם דאקטער, איך קען דיר דאס נישט ענטפערן, איך וועל דיר זאגן ער איז נישט מסוכן, ער וועט אפהרגענען אפאר קינדער, קיצור דער דאקטער האט געזאגט זייער קלוג, איך קען דיר אויף דעם נישט ענטפערן. ווען ער וועט אהער קומען וועל איך מיט אים רעדן וועגן דעם סאבדזשעקט צו ער האט אן איטש צו נאכצולויפן קינדער צו כדומה, בקיצור לויט ווי ס'ווייזט זיך אויס האט ער שוין מטמא געווען אפאר קינדער, אז יענער האט געזאגט פון דארטן ווי דו גייסט פון דארט קום איך שוין, שוין האב איך געזאגט, יעצט זעסטו? צו ענק אויסלערנען, יעדער מענטש וואס האט א פופיק לויפט נאך נאך א מיידל, ס'א גזירת מלך, די גמרא זאגט. אשה א פרוי חמת איז א לאגל מלא צואה זי פיל מיט צואה ופיה אין איר מויל מלא דם איז פיל מיט בליט והכל רצים אחריה אין יעדער לויפט נאך איר נאך פארוואס א גזירת מלך דעס איז דער הויקער וואס יעדער מאן האט דער אייבישטער האט יעדן געגעבן א הויקער ווען ער קומט אראפ אויף די וועלט ער האט אים צוטיילט אויף צווייען א יונגל מיט א מיידל אין ער האט אים אראפגעשיקט ער זאל זיך גיין שלאגן מיטן יצר הרע. דעטס אלל. איינער פרעגט מיך אויפן האטליין, פרעגט ער מיך אריין, ער זעגט זאגט מיר נישט זיין נאמבער, זאגט ער פרשת נח האסטו געזאגט אז יעדער מענטש האט א נטיה נאכצולויפן אויסצולעקן א ווייב ביי די וועדזשיינע, און יעצט פרשת לך לך האסטו געזאגט אז יענקי דאסקאל האט אויסגעלעקט א בלוטיג מיידל, האב איך אים געזאגט איך האב דיר מסביר זיין זייער פשוט. ווען ס'איז דיין ווייב איז דא מחלוקת אין די פוסקים צו מ'מעג דארט לעקן צו נישט, און זי איז אויכעט ווען זי איז קלין נישט ווען זי בלוטיגט, דא האט ער געכאפט א מיידל וואס זי בלוטיגט וואס דאס אנרירן איז א איסור כרת, און נאכדעם אז זי בלוטיגט נאך די בלוט, די גמרא זאגט דארטן אז די בלוט, די רמבן ברענגט עס נישט די גמרא, די רמבן ברענגט אז די בלוט איז אזא סכנה אז מ'געט עס צו טרינקען פאר א בעל חי עט עס פייגערן.

די זעלבע איז דא אויך. אל תאמר אז דו ווילסט עס נישט טוהן, דו ווילסט עס זייער שטארק טוהן, דער יצר הרע טאנצט, נאר וואס? מען טאר נישט, דער אייבערשטער לאזט נישט, ס'איז עקלדיג, לויט זייער אסאך פוסקים איז עס א לאו דאורייתא, איז דאס זאלסטו אייביג געדענקען, פרעג נישט קיין סתירות אז איינמאל האב איך געזאגט אזוי און איינמאל אזוי, כ'האב געזאגט איינמאל אז אין פרשת נח האט דער אייבערשטער אומגעברענגט די וועלט ווייל יעדער נאכגעלאפן אלע חזירייען מיט אלע טינופות, און יעדער וויל עס, און מען האט זיך נישט צוריקגעהאלטן. אין פרשת לך לך האב איך געזאגט אז נישט נאר אין דעם דור המבול נאר יענקי דאסקאל איז אויך דער זעלבער חזיר. און ס'איז נישט נאר יענקי, יעדער וויל עס. די גמרא זאגט, דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין די טבע יעדער זאל וועלן נאכלויפן נאך א מיידל. נאר, א מענטש דארף האבן סעלף קאנטראל. א גוי וואס האט נישט קיין תורה, און וואס ווייסט נישט פון די שבע מצוות בני נח, אז ער האט חתונה לאט ער זיך אפ. דעיטינג און פון די אלע זאכן, כ'מיין א נארמאלע גוי, וואס ס'איז אלץ דא אן עקסעפשן טו די רול. סאו יעצט לאמיר צוריק קומען דא צו די תולדות אהרן ביזנעס. ער זאגט מיר דער אינגערמאן, דער נאנטער גבאי דארט זאגט מיר זאלסט וויסן, ס'האמיר קיינמאל נישט געגלייבט דאס אלעס וואס דו זאגסט אז ס'איז אמת, מ'האמיר געוויסט ביי אונז איז אלעס א הונדערט פערסענט, יעצט הייבן מיר ערשט אן צו זעהן.

איז אויך אין קאנטראל. יעצט שוין אזא חזיר ווי טראמפ וואס איז ארומגעלאפן און ער האט געהאט א פיינע פרוי און ער האט באצאלט עפעס פאר איין פרוי עפעס א הונדערט פופציג טויזנט דאלער פאר איין ביאה פאר איין בעילה איין שטופ האט קאסט הונדערט פופציג טויזנט צו וויפיל און די בזיונות וואס ער ליידט נאכדעם איז דאך סתם א משוגענער איז אן אנקאנטראלעבל משוגענער און זיין אין אנדערע זאכן זענען נארמאל און צו זיין א סעקס פריק איז ער אן אנקאנטראלעבל משוגענער סאו

פאקט נישט ווען א אינגערמאן פירט זיך אויף אין זיינע יונגע יאהר מיט הלכות נידה מיט אלע פרישה נישט ער קלאפט אריין אין איר און נישט אהער און נאכדעם ווען ער גייט מאכן קינדער שטייט אין אלע ספרים לויט די קדושה מענטשן מיינען קדושה שטייט קדושת הזיווג וואס מיינט דאס איך ווייס א גרויסע רבי האט אמאל געזאגט פאר זיין איידעם ווילסט האבן קדושת הזיווג וועסטו נעמען א לעכט און זאלסט אראפברענען דעם פופיק פאר דו גייסט מאכן די בעילה, זאלסט נישט פילן קיין טעם. און יענער האט מיך געפרעגט צו ער זאל אזוי טון, זאג איך אים איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'איז דא צוויי וועגן, אדער טוסטו גארנישט, אדער זאלסט נעמען דיין שווער'ס פופיק און זאלסט עס אים אפברענען, וועט ער וויסן וואס דאס הייסט. קדושת הזיווג מיינט נישט זאלסט נישט הנאה האבן, פארקערט ווי מער מ'האט הנאה, אלס מער געלונגענער זענען די קינדער. צו דעם זאגט מען דו האסט א ממזרישן קאפ, ווייל דעם ממזר האט מען געמאכט, וויאזוי האט מען אים געמאכט מיט תאווה, נאר.

ראדער דען דעט, איף שי אינדזשויס איט, ענד איף יו אינדזשוי איט, קענסטו עס טוהן, אבער איין זאך זאלסטו געדענקען, ס'איז דאך דא אן ענין פון קדושים תהי', וואס דאס הייסט, ווי די רמבן איז דאס מסביר, אז דאס איז אזאלכע מינע תאוות, דאס איז תאוות היתר, ס'איז נישט חלילה קיין איסור, און אויף דעם איז געזאגט געווארן קדושים תהי', און דאס צאלט דער אייבערשטער צוריק אויף די קינדער, אזוי שטייט אין אלע ספרים, דעת הקדושים פון רמבן און איבעראל, סאו, ליסען, מען דארף זיך שלאגן, ס'איז נישט גרינג, איך קוק אן א אינגערמאן וואס ער פירט זיך אויף ערליך א גאנצע צייט, און פארשטייט זיך ער לויפט נישט ארום בייטאג מיט אנדערע און ער לויפט נישט ארום אין די מקוואות, און וואטשט נישט קיין פארן, איך האלט אז אזא אינגערמאן דאס איז די גרעסטע ענין פון קדושה, וויאזוי זאגט דארטן ר' חיים וויטאל פארן אר"י הקדוש, ער פרעגט אים איך פארשטיי נישט, ווען דער אייבישטער האט נישט געשיקט משיח'ן צו רבי שמעון בן יוחאי, וואס וועט ער אים שיקן צו אונזער דור? זאגט אים דער אר"י הקדוש פארן תלמיד ר' חיים וויטאל, גלייב. אונזער עבודה היינט איז גרעסער ווי די תנאים און די אמוראים, ווייל די נסיונות זענען זייער שווער, איז למעשה פארוואס איז עס טאקע גרעסער ווי די תנאים און די אמוראים? ווייל די תורה איז דאך שוין אלט דריי טויזנט דריי הונדערט און דרייסיג יאר, און אונז האלט מען נאך די זעלבע תורה נישט גערירט. און די נסיונות זענען דאך מורא'דיג גרויס, קוקטס אויף די גאס, קוקטס וואס גייט פאר, און וועלכע פרוי קענסטו נישט זען די האר וויאזוי זיי זעען אויס ווייל ס'שטארט ארויס, און קענסט זען וויפיל בריסטן זי האט, ביי איינעם הענגט א דריטל ארויס און ביי איינעם. צוויי דריטל ס'איז דאך א גרויל, נו, און אז א מענטש פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין, זיצט דער אייבערשטער בשמים ממעל און ער האט הנאה דערפון. רבי יעקב שור שרייבט אין א בריוו וואס דער מלאך האט אים אמאל געזאגט, האט אים געזאגט די נסיונות, זומער, ער ווייסט נישט וויאזוי דורכצוקומען, האט אים דער מלאך געזאגט, זאלסט וויסן איין זאך, ווען דו געסט דיך א דריי אויס פון א הסתכלות אסורה, זאלסטו וויסן, דער גרעסטער נאצל, נאצל מיינט א מלאכים שרפים וואס זענען באשאפן געווארן, דער גרעסטער נאצל ווערט בטל במציאות פאר א מענטש וואס עס דרייט זיך אויס א סעקונדעלע ביים מארק נישט צו קוקן די געהעריגע תאווה ווי עס דארף צו זיין. פארשטייסט? איז במילא דארף מען הארעווען, הארעווען מוז מען. טאמער מען הארעוועט נישט איז מען אויף צרות. נאר איין זאך, תולדות אהרן האט זיך אויך אויסגעלערנט, זיי זענען עמו אנכי בצרה אין די זעלבע שיף ווען זיי וואוינען, האבן זיי טאקע א לאך אינעם ליילעך, זיי רירן נישט אן די פרוי, הגם דער מגן אברהם זאגט ס'איז מנהג פרסיים. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, זאלטס אייביג פארשטיין אז די אלע ספרים, קבלה ספרים, איז געמאכט געווארן פאר בני עלייה, אדער די יארן, שפעטער אין די יארן, רב זישע לורי אין וויזשניץ, איז געזעסן ביי געווען דרייסיג יאר אלט און געוויינט אויף א ראשית חכמה, איז צוגעגאנגען רב חיים מאיר האט אים צוגעמאכט דעם ראשית חכמה, געזאגט דאס וועסטו עפענען מיט די פערציג, געווען א דיין אין וויזשניץ א א וואוילער איד, אין זוהר הקדוש שטייט אז ווער ס'וואוינט בייטאג ווער ס'וואוינט ווער ס'וואוינט אינמיטן די וואך מיט די פרוי איז כאילו בא על א כלתו אזוי ווי ער האט געוואוינט מיט זיין שניר, איך וויל ענק פרעגן קען איינער לעבן מיט אזא מין פרישות? ער קען שור, ער זעט זיך אויסרייבן יעדע נאכט און ער זעט לויפן אין בתי זונות. סאו די גדולי הפוסקים האבן דאס שוין צוגענומען, זיי האבן געזאגט אז ביי אונזער דור איז דאס נישט שייך, ממילא כ'האב ליידער הנאה אז ס'איז געשען אין תולדות אהרן, ווייל זיי האבן נאך געלאכט, זיי זענען געווען פון די לעצטע וואס האבן אנערקענט אז נחום ראזענבערג האט א פונקט, יעצט טוען זיי שוין אנערקענען, נישט געזארגט. יעצט איך וויל מסביר זיין פארן עולם. באמת ס'איז אזוי ביטערליך און אזוי שטארק ארויסגעקומען אז ס'טוט מיר אליינס וויי אז ס'זאל אזוי ביטערליך ארויסקומען. אבער ליידער ליידער, ס'איז אין בית אשר אין שם מת. שא, מ'וועט זיך נעמען אין די הענט אריין, וועט זיין גוט. יעצט איז דא דא איינער א בחור צו א אינגערמאן וואס ער מכשיל אסאך קינדער, בחורים פון זעכצן זיבעצן יאר, איז ער קאלט מיך אפ, גיי שוין לייג אים ארויף אויפן האטליין און גיי שוין צו די פאליס, זאג איך רבי איד קומסט מיט?

אדער די גירסא וואס ס'זאגט פרוק נעם און לאדן עס אראפ. פטור איז ער פטור. פארוואס? ווייל ס'שטייט עם בעליו, מיטן בעל הבית. סאו מוזט מיטקומען וואס זאל איך זאגן די פאליס? אז דו האסט מיך אפגעקאלט איך זאל שוין גיין? ווי איז די וויקטעם? לאמיך זעהן, מיט וועם רעדט מען דא? זאגט ער ער האט מורא ער שטייט יעצט אין שידוכים.

כ'האב גערעדט דא צו די הנהלה, מעגל סגור, האבן זיי געזאגט אונז ווייסט מען דא היינט נישט דא קיין מלמד וואס וועט אריינקומען אין א חדר אן א מעגל סגור, פארוואס ווייל מארגן קען מען זאגן ער האט געטאטשט איינעם, און שטעל דיר פאר ס'איז דא אין קאנטראקט אז נאכן יאר געט מען דיר דעם טשיפ, קענסט אוועקלייגן, ס'ארבעט אפילו ביינאכט, מ'זאל נישט קענען זאגן ביסט אריינגעקומען ביינאכט מיט א קינד, ס'ארבעט טווענטי פאר סעווען.

קומען דזשעפען, זיי האבן באמבעדירט אמעריקאנער שיף, זיי האבן דערטראנקען דריי טויזנט סאלדאטן, ס'איז געווען געפערליך, איז געגאנגען אמעריקע און זיי האבן געזאגט אזוי, העי, אונז האבן מיר דאך אטאם באמבעס, לאמיר עס אויסטרייען, אפשר ארבעט עס, און זיי האבן ארויפגעווארפן אויף דזשעפען אזא באמבע, די סמאוק, די מאשרום, דאס איז א באקאנטע פיקטשער. שוין, גראדע דעמאלטס, לויט ווי די היסטערי פארציילט, האט אמעריקע געהאט נאר די איין אטאם באמבע, זיי האבן געהאלטן אינמיטן ענדיגן די צווייטע, אזוי ווי זיי האבן עס געענדיגט, האבן זיי געוואלט אויסטרייען אפשר ארבעט דאס אויכעט, האבן זיי אראפגעווארפן א צווייטע באמבע, און דזשעפען האט געזען אז ס'איז גרויסע צרות, אמעריקע שיסט מער באמבעס וויפיל מענטשן זיי האבן, זענען געקומען דער שר צבא פון זייערע, און זיי האבן אונטערגעשריבן אז זיי געבן זיך אונטער, און מען זאל מער נישט ווארפן קיין באמבעס. היינט איז דא פון דעמאלטס דריי און זיבעציג יאר. היינט ווערן נאך געבוירן קריפלס און קראנקע פון יענע באמבע. ווען איך בין געווען אין אוקריינע איך האב געארבעט פאר מקוואות איז געווען דער טשערנאבלער אויפרייס, דער באקאנטער אויפרייס איז געווען, מענטשן זענען געווארן פארקריפלט, און וואס מען האט געטון איז מען האט זיי גענוצט פאר גיני פיגס, מען האט זיי ארום געשיקט אין די גאנצע וועלט יעדער זאל זיך לערנען אויף זיי ווייל זיי זאלן נישט שטארבן אין רוסלאנד, ווייל ס'איז געווען א מורא'דיגע בזיון וויפיל מען זאגט הונדערטער טויזענטער מענטשן זענען געשטארבן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. דזשעפען האט אונטערגעשריבן פאר אמעריקע אז אונז געבן מיר זיך אונטער און אונז 'מיר טוהן וואס מ'הייסט. שוין, דעמאלטס האט מען געוואוסט ווארלד וואר טו איז געענדיגט, זיי האבן סערענדערט. ווען ווייסט א מענטש אז ער געווינט א מלחמה? למשל איך, וויאזוי ווייס איך אז כ'האב געווינען די מלחמה? כ'מיין איך דארף נישט קיין גרויסע ראיות. יא, די וועלט פארט גוט, און זיי זאגן אלע ר' נחום, יו דיד איט. אבער איך וויל ענק דערציילן א מעשה. געווען דא יעצט אין ארץ ישראל, און ס'איז געשען א מורא'דיגע זאך, הרב הצדיק ר' מעכל לעבאוויטש איז געקומען דא צו פארן אויף א שבת, פארוואס איז דאס איז נישט מיינע ביזנעס, און ער האט געפירט א הערליכן טיש, און ס'איז געווען אלעס אין שענסטן און בעסטן ארדענונג, פארשטייסט דאס איז די פסולת וואס סאטמאר האט ארויסגעווארפן. און דאס וואס איך זאג, פסול לך פון די פסולת פון די לוחות נתעשר משה, די וועלט ווערט רייך פון די אלע וועם סאטמאר ווארפט ארויס, זיי האבן מיך אויך ארויסגעווארפן, קוק וואס די וועלט פארט פאראויס מיט דעם, עניוועי, וואס זאל איך ענק זאגן, ער האט געפירט א שיינעם פיינעם טיש, נאכדעם איז געקומען שבת אינדערפרי, מען האט געדאווענט, מען האט געזאגט נשמת, די האול ניין יארדס, מען האט געזאגט כתר, יא, עניוועי, איז וואס איז געשען איז, אז נאכדעם עסט מען דאך דעם טיש פון שבת, די סעודה פון שבת בייטאג. איז געגאנגען הרב הצדיק ר' מעכל און האט גערעדט צו די קינדער, און ער האט זיי געזאגט, קינדערלעך טייערע, איך וויל ענק עפעס זאגן, מה חובת אדם בעולמו, אייער פליכט איז איין זאך, אייער פליכט איז צו וויסן אז ס'איז דא מנוולים וואס זיי ווילן ענק נאכלויפן און זיי ווילן ענק טאטשן ווי מען טאר נישט, בקיצור, ער האט קאנדענסט מיינע צען יאר שיעורים אין איין שיעור פון פופצן צוואנציג מינוט פאר קינדער. און געס וואט? און ולא אמרו ליה ולא מידי, קיינער האט אים נישט געזאגט קיין שלעכט און קיין קרום ווארט, אדרבה יעדער וויל אז מען זאל היינט רעדן פון דעם, דאס הייסט געווינען די מלחמה, ביי די שענסטע אידן, די שענסטע אידישע טישן, ווי מען האט אמאל נישט געטארט רעדן, רעדט מען, איינער האט מיר געזאגט, א גרויסער מחנך, זאגט ער איר ווייסט, איר האט אנגעהויבן צו נוצן דאס ווארט א פיפיק מיט א קלעטערעס, ווען איר האט עס געטון האב איך געשפיגן בלוט, איך בין געווארן רויט אין פנים. אזוי צו רעדן? ווייסטו ס'איז דורך פינף יאר? דאס איז היינט די שפראך. א קינד זאגט פארן עלטערן טאטש נישט מיין פיפיק. א מיידל זאגט טאטש מיך נישט ביי די קלעטערעס. ער זאגט ס'איז היינט געווארן א שפראך, ס'איז א חלק פון די זאך אליינס. איך וויל ענק לאזן הערן א אינטערעסאנטן. אין ענגלאנד איז דא א ראביי וואס ער איז א לארד און ער הייסט ראביי סאקס און ער זאגט א דרשה איך וויל יעדער זאל הערן. רעדט ער דארטן וויאזוי די אידן זענען אין גלות זענען געגאנגען מדחי אל דחי נעבעך, און ס'איז צוגעקומען אסאך אסאך ווערטער אין די דיקשאנערי, איך וויל עטס זאלטס עס אויסהערן, ס'איז א מורא'דיגע שיינע דרשה.
מיי לארדס, איי עם סאו גרעיטפול טו לארד פאפאט פאר אינישיעטינג דיס דיבעיט, ענד איי וואנט טו עקספלעין וויי. די גרעיטעסט דעינדזשער עני סיווילייזעישאן פעיסעס איז ווען איט סאפערס קאלעקטיוו אמנעזיע. ווי פארגעט האו סמאל ביגינינגס

איז אווער היומעניטי. און דאס איז וואס דא איז געשען. אונז האבן נישט געהאט די זאך אין דיקשענערי. מ'האבן נישט געהאט אז א קינד טאר מען נישט טאטשן. מ'האבן נישט געהאט פון א קלעטערעס. מ'האבן נישט געהאט די אלע זאכן. ממילא האט מען געטון וואס מ'האט געוואלט. זאגט ער, דעמאלטס האב איך געהאלטן איר זענט א מנוול. היינט בין איך קאנווינסד אז איר זענט דער ספאוקסמען פונעם דור. ווען נישט איר וואלט נישט געווען גארנישט. דאס איז א געוואונענע זאך. הרב ר' מעכל לעבאוויטש, א רבי. פון חסידים, און איז נאך א ברודער פון ברוך מרדכי'ן, א איד וואס האט מטמא געווען הונדערטער און טויזענטער קינדער. אז מען זאל קענען היינט אזוי רעדן צו קינדער, דאס איז א ברכה. דערציילט מיר דער איד ווייטער, איך האב געהערט א מעשה, ער האט עקסטער גערעדט צו יונגע בחורים אויכעט, נישט דארט ביים טיש, נאר שפעטער, זאגט יענער, דארט האט מען דאך מיך נישט אריינגעלאזן, עס איז נישט געווען קיין אופען טיש, אבער איך בין זיכער ער האט זיי נישט מסביר געווען די סתירה פון די צוויי גמרות אין בבא קמא מיט מסכת יומא. כ'בין זיכער אז נישט דאס האט ער זיי מסביר געווען, נישט וואס ער איז נישט קיין תלמיד חכם, ער איז יא, ער קען מסביר זיין, ער זאגט שיין תורה, אבער כ'בין זיכער ער האט גערעדט פונעם פיפיק, פונעם קלעטערעס, פון די דדים, און דעם יענע זאכן, און טאמער האט ער דאס געטוהן, וואויל איז אים. כ'מוז אים נאכאמאל ארויסברענגען לשבח, איך האב אים געבויעט די מקווה אין מאנסי, פון אנפאנג ביז צום סוף, אלעס געבויעט און גע'כשר'ט, כ'געדענק נאך כ'האב אריינגעלייגט די פלעקסי פונעם סאטמארער רעבן, הגם איך האלט נישט דערפון, איך לייג עס נישט, נאר אזוי האט פארלאנגט. טו איך וואס יענער בעט. איז בקיצור איז דער הרב ר' מעכל, כ'האב אים געבויעט די מקווה אין מאנסי, און ער האט זיך אויסגענומען ער וויל ס'זאל האבן א קוואל אויכעט, און וואס ס'איז דא סופרים, ס'איז דא כלי קודש וואס ווילן גיין אין א כשר'ע מקווה, וואס האב איך אז יענער נעמט געלט אז פאר יעדן שם גייט ער אין מקווה ווען ס'איז נישט דא קיין כשר'ע מקווה, פארשטייסט? איז במילא איז איך האב עס אים געבויעט. כ'געדענק נאך ס'איז געווען מ'איז אויפגעשטאנען צו סליחות, מ'האט שוין דעמאלטס געזאגט קל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו, עניוועי, און איך בין נאך געשטאנען און כ'האב. געשפילט זיך מיטן פלעקסי ס'זאל אריינגיין ס'איז געווען דארט א יונגערמאן האט מיר צוגעהאלפן און דער מעכל איז געקומען צו גיין אין מקווה און ער זעט עס איז איינסע ביינאכט צי וויפיל נחום ראזנבערג איז נאך דארט מיט די מקווה ער ממש ער האט עס נישט געגלייבט שוין בקיצור ער האט נאך אסאך צו לערנען באט אקעי שפעטער מיין טאטע איז אריינגעפאלן אין פרידוואלד אין נורסינג האום און ס'איז געקומען ערב ראש השנה האב איך אפגעקאלט דעם גבאי'ן און איך האב אים געזאגט דעם גבאי'ן פון די מקווה נישט דער גבאי'ן. איך האב געזאגט, אזוי ווי איך גיי דאך נישט אין קיין מקווה, איך גיי דאך אין מאנהעטן, ווייל דארט האב איך דאך די שליסל פון די פרויען מקווה, און קיינער גייט נישט דארט, ס'איז א מענער מקווה, ס'איז דא אזוי, ס'איז דא דריי פרויען מקווה'ס און איין מענער מקווה, און איך האב די שליסל דארט, און אזוי ווי איך בין דא מיט מיין טאטע ערב ראש השנה, איך קען נישט אריין פארן, וואלט איך דאך זייער שטארק געבעטן עס מיר טוהן א קליינע טובה, אזוי ווי די רבי האט דאך זיין פרייוועט מקווה, וויל איך נוצן די מקווה, איך האב דאך עס אים געבויעט. כ'האב נישט גענומען קיין געלט. בקיצור, זאגט דער גבאי איך קען נישט אליין פסק'ענען, איך מוז גיין פרעגן דעם רעבן. קומט צוריק צען מינוט שפעטער, זאגט זאלסט נישט פראבירן אריינצוקומען דא ביי אונז, דו ביסט אין חרם, אונז ברויך מען דיך נישט האבן דא, און ער האט געזאגט נישט נאר אין רעבנ'ס מקווה לאזט מען דיך נישט אריין, מען לאזט דיך בכלל נישט אין בנין. שוין, האב איך אים געזאגט פיין. כ'האב געזאגט רבונו של עולם דו זעסט? דאס זענען די צדיקי הדור, הא? כ'האב געזאגט איין זאך. רבונו של עולם איך וויל דו זאלסט זעהן, פאר גארנישט על לא דבר רודפ'ט מען מיך, עניוועי נאכדעם האב איך שוין נישט געדארפט א מקווה, נאך אזא טוש, וועסט נאכקוקן אין ספר תומר דבורה און אנדערע ספרים ווען מען פארשעמט א מענטש פאר גארנישט איז ער אזוי הייליג, ער איז אזוי ווי א מקווה אליינס, ער איז איין שטיק קדושה, בקיצור האב איך געזאגט איך בין נישט אינטערעסירט מער, איך מיין איך האב נישט געזאגט, איך האב געזאגט איך. איך, דאס איז שוין געווען די שאוער לכבוד ראש השנה, עניוועי, פינעף יאר שפעטער איז עפעס געווען א גאנצע זאך, איך ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי ס'איז ארויסגעקומען, און איך האב עס דערציילט פאר איינעם וואס ער איז אפאר מאל א מחותן מיט ר' מעכל, איך האב אים געזאגט, ר' מעכל, איך וויל נישט מיט דעם מענטש האנדלען, קוק וואס ער האט מיר געטון, יענער האט דאך ליב שלום, ער האט נישט ליב קיין מלחמות. איז ער געגאנגען און ער האט אנגעקאלט די מחותן זיינעם ר' מעכל, ער איז אפאר מאל א מחותן, און ער האט דערציילט אים א מעשה, האט ר' מעכל געזאגט געב אים מיר אויפן טעלעפאן איך וויל מיט אים רעדן, ס'איז שוין געווען אפאר יאר שפעטער, און ער זאגט הערט אויס ר' נחום, איר פארציילט א מעשה, מ'האט אייך נישט אריינגעלאזט, מ'האט געזאגט נישט נאר אין מיין מקווה קענט איר נישט גיין איר קענט בכלל נישט גיין אין די מקווה, זאג איך אים יא, האט ער געזאגט ר' נחום איך וויל דיר עפעס זאגן, מ'האט מיך קיינמאל נישט געפרעגט אזא זאך, און ווען מ'פרעגט מיך זאג איך אדרבה קום, איך וואלט דיך מיטבאגלייט ביז צו די מקווה, איך ווייס וואס דו האסט געטון דא. א יאר האב איך געארבעט דארטן, און ס'האט אזא ארטיזשיען וועל אויכעט, דאס איז כמוי מים, ס'איז כמוי קוואלוואסער, דאס איז, אלעס איז כמוי. עניוועי, דאס איז די מעשה געווען מיט ר' מעכל. האב איך אים געזאגט איך וויל דיר זאגן קודם כל אז איר זאגט מיר אזא מעשה מוז איך אייך איבערבעטן ווייל איך האב געהאלטן איר זענט א שלעכטער מענטש אן אינשי דלא מעלי, און ס'האט מיר זייער וויי געטון. זאגט ער ניין ניין זיי האבן עס געטון אן מיין רשות, זיי האבן מיך קיינמאל נישט געפרעגט, ווייל ווען זיי פרעגן מיך זאג איך אים קומט אריבער און איך וועל מיט דיר גיין אין מקווה, מיין איך וועל גיין צו דיר איך וועל דיך באגלייטן ביז די מקווה קיינער זאל דיך נישט שטערן, עניוועי בקיצור הרב הצדיק ר' מעכל האט זיך אריינגעלאזט אין אונזערע דרכים ווייל דער עולם ווייסט דער עולם כאפט נישט וואס דא גייט פאר, ר' מעכל איז א איד וואס הערט אויס יעדנס משוגעת מיט יעדנס צרות, און ער איז אליינס א פארצרה'טער מענטש געליטן יסורים אזוי ווי איוב בימיו. און דער ר' מעכל, כ'האב פארציילט פאריגע וואך א מעשה פון איינעם אברהם בער בערקאוויטש, מענטשן זענען אויכעט דערשראקן געווארן, ממש דערשראקן געווארן, א איד ליגט צווישן מחללי שבת און פארוואס? ווייל א מלמד א מגיד שיעור פון סאטמאר ישיבה קטנה האט ארומגעפעצלט מיט אים דריי חדשים און האבן אים ארויסגעווארפן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, די אלע זאכן איז נישט וויכטיג, כ'האב געזאגט נעמען נו, די משפחה פון די כלה, ס'הייסט זיין ווייב'ס צד האט מיך אפגעקאלט. זיי האבן מיר געזאגט אלעס וואס איר זאגט איז אמת, אמת וצדק! האב איך אריינגעפירט א מיידל, א ווייבל אומזינסט אינעם ניש. ביי די לוויה האט ר' בנימין הערש בערקאוויטש זיך אויפגעהויבן דעם העמד און געשאקלט און געזאגט, רבונו של עולם, דו ביסט מיין עדות אז דער העמד וואס איך טראג איז אויך נישט מיינס, ס'איז אלץ געבארגט געלט חתונה צו מאכן אברהם בערל. ער האט זיך אנגעבארגט, ער האט געמוזט חתונה מאכן צוויי, א יונגל מיט א מיידל, ווייל די מיידל איז נישט געווען נעקסט. האט דער איד געזאגט איך בין מסכים אבער איך קען נישט מאכן אזא בזיון פאר א בחור, האט הרב בנימין הערש געזאגט כ'וועל דיר באצאלן פאר סיי פארן יונגל און סיי פארן מיידל, און ער האט באצאלט דעמאלטס איבער הונדערט אלפים חתונה צו מאכן, ס'הייסט מען האט געקויפט א דירה אויכעט, חתונה צו מאכן א אומשילדיגן יתום וואס האט זיך געדרייט אין וויליאמסבורג און נאובאדי לוקט היז וועי, יעצט קען זיין די גאנצע מעשה איז פעבריקעיטעד, עטס ווייסט דאך די חברה זאגן אז איך בין א גוטער בעקער, איך מאך אן מעשות איינס נאכ'ן אנדערן, אבער די מעשה איז נישט פעבריקעיטעד ווייל. די גאנצע משפחה יעדער האט געזאגט ס'איז ריכטיג. ס'איז נאר דא די איין שאלה ווי קומט ר' מעכל אריין אין דעם געשעפט? די ענפער איז זייער פשוט, ר' מעכל האט אים געמענטערט א לאנגע צייט נאך דעם אומגליק וואס דער מגיד שיעור האט מיט אים געפעצלט אין מקווה יעדן טאג פארטאגס איז ער ארויפגעפאלן א וויקטעם אויף ר' מעכל. נאָר דעמאָלט האָט מען נאָך נישט געוווּסט צו גיין צו אַ דאָקטער אַהער און אַהין. ער איז אַרויפֿגעפֿאַלן אויף אַ וויקטעם צו ר' מעכל. בו ביום, דעמאָלטס טאָג, ווען איך האָב אים געזאָגט, אַבֿרהם בער, דו ביסט אַזאַ גוטער סטאָריטעלער, דו נאַר, דו, דו דרײַווסט אַ טראָק פֿאַר זינגער בראָדערס? ביסט אַ משוגענער! ווער אַ סטאָריטעלער! גיט ער מיר אַ זאָג, נחום, דו גלייבסט מיר אויך נישט? זאָג איך, אַבֿרהם בער, הער וואָס איך זאָג דיר, ווער אַ סטאָריטעלער! איט דאָזענט לוק לײַק אַ טרו סטאָרי. אונז האבן מיר עפעס נישט געוויסט. א שעה דערויף האט ער געקויפט א ביקס און ער האט זיך געהארגעט. דעמאלטס טאג בו ביום איז ער געווען ביי ר' מעכל. דעמאלטס טאג איז ער געווען ביי ר' מעכל אויך. איז במילא זאלט איר וויסן, דער עולם האט אייביג געוויסט וואטס גאוינג אן. דער עולם האט אלץ געוויסט. נאר וואס? מען האט באהאלטן. דעמאלטס איז געווען אין קלאמפערשטן דער גאנצער היראו פון סאטמאר איז געווען דער הויפט פון די חברה קדישא. א שייגעץ טמא מטומא. א מיידל זאגט האט ער אפגעווארט יעדן. אַ טאָג אַרײַנצונעמען פֿון דער נעװי יאַרד און האָט איר בועל געװען, נאָר זי װיל דאָך הײַנט נישט קומען פֿאָרױס, אַז זי האָט שױן חתונה געהאַט, איז קען איך נישט זאָגן יענעמס נאָמען. ער איז געװען דער, װאָס האָט געטראָפֿן אױפֿן דעשבאָרד. איך בין אױך געװען, װײַל איך בין געװען פֿאַר אים. איך בין געפֿאָרן מיט יאָסי רובינשטײן, ער איז געװען מײַן לענדלאָרד דעמאָלט. אונדז האָבן מיר געזען, װי ער שרײַבט, כ'האָב מיר געקױפֿט אַ ביקס, כ'האָב מיך געהרגעט, װײַל איך בין טמא-מטומא מבית ומבחוץ, און דער מגידשיער האָט מיך נאָך מער מטמא געװען, און שרייבט זיך אויס נעבעך דאס גאנצע הארץ, איז געגאנגען יענער פון די חברה קדישא און ער האט עס באהאלטן, ער מיינט ער טוט א חכמה מיט דעם, די חכמה איז מען זאל ארויסקומען אז אונז האמער פראבלעמען, און אז מען וועט ארויסקומען אז אונז האמער פראבלעמען וועט זיין גוט. א האלבע תורה איז פול מיט פראבלעמען וואס אידן האבן געטון אין מדבר, זיי האבן דאס געזינדיגט און יענץ געזינדיגט און יענץ געזינדיגט, צו וועם און צו וואס פעלט עס היינט אויס צו וויסן? ווייסט פארוואס ס'פעלט אויס צו וויסן? ווייל דער אמת, אזוי דער ליובאוויטשער רבי פלעגט אלץ זאגן, היסטערי זאל מען נישט פארפעלשעווען, ווי ביטער ס'איז אז ס'איז אמת זאל מען עס ארויסשרייבן כמו שהיא, ווייל פון דעם גייט מען זיך לערנען וויאזוי מען קען פאררעכטן דעם מצב. סאו דאס איז א געוואונענע פעלד רבותי, יעדער רב און יעדער רבי און יעדער טאטע פאר ער הייבט אן יום השישי, זאל ער געדענקען צען מינוט, גיב יורסעלף טען מינוטס טיים, און זאגן יעצט גיי איך רעדן פון דראגס, פון סעקשועל אביוז, וואס דאס הייסט א קלעטערעס, א פיפיק און א תחת, און וואס דאס הייסט משכב זכר, און איך וועל דאס אלעס פאר ענק זאגן, קען איך צוגיין צום שבת, ווייל ווען נישט האט דער גאנצער שבת נישט קיין טעם, אז דאס קינד האט אין די טאש און ער האט גערייכערט מאריוואנע, קענעביס, און נאכדעם קומסטו דא אן און דו הייבסט אן יום השישי און גיסט אים אביסל גוטן וויין צו טרינקען און ער פייגערט ער אפ. דעטס נאט א וועי טו דו איט. די גמרא אין מסכת סוכה האט א גאנץ אריכות אז אפשר איז צפצפה די וואס מען מיינט ערבה, ס'זעט אויס שענער, ס'איז א בעסער שטיקל. אפשר מיינט דאס דער פסוק? זאגט די גמרא יא. ס'קען זיין מען מיינט טאקע צפצפה דעיס. זאגט אבער די גמרא אבער א נקודה וואס דו דארפסט פארשטיין. די גמרא זאגט ס'האט אזאלכע זעגעלעך און ביים שאקלען וועט מען אריינשניידן אינעם חבר אינעם האלז אריין צו אינעם רוקן, די תורה איז האמת והשלום אהבו. און דאס איז נישט אמת און דאס איז נישט קיין שלום, ממילא איז עס נישט קיין אמת אויך נישט. דאס וויל איך אז יעדער זאל פארשטיין, תורה איז געגעבן געווארן דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, און טאמער נישט טויג עס נישט, וועל איך ענדערש נישט נעמען א בעסערע ערבה אבי נישט צו שטערן יענעם. און דאס דארפסטו געדענקען, דער זון און די טאכטער קענען זיין העווי היילי אן דראגס, קענעביס איז דאך היינט מותר לכתחילה, די אידן פון מאנטריאל, כ'האב עס שוין געזאגט צענליגע מאל. בי ווערי קערפול ביקאוז יור טשיילד איף הי סמאוקס קענעבעס און די גיסט אים צו טרינקען דעם יום השישי ווערט ער שישי ענד היז פינישד פאר לייף אונז לייג מיר יעצט אריין גרויסע כוחות צו פייטן דראגס דא אויך אין ארץ ישראל איך גיי ארום איך זאג דא דרשות איך רעד אויף היברו און איך רעד אויף ענגליש און איך רעד אויך אויף אידיש איך בין עומד ומתרה אלע ראשי ישיבות און אלע מגידי שיעורים און אלע עלטערן אז דא איז עס אויכעט שוין דריי פערטל ליגעל און ס'ווערט שוין פארקויפט אין אלע גאסן, אויף רחוב החומה השלישי ס'דא בחורים אין פערצן דרייצן און צוועלף יאר און זיי פארקויפן, ס'איז אויף די גאס ווי אליעזר בערלאנד וואוינט, זעהט אויס ער האט אויך פון די סחורה, עניוועי, סאו געווינען איז דעמאלטס ווען יעדער איז מודה אז דו ביסט גערעכט, ס'ווערט געברענגט גם אויביו ישלים עמו, דער שונא מוז אויך משלים זיין, די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן און די אלע וואס האבן מלחמה געהאלטן, די האבן נישט קיין ברייער היינט, זיי קומען ארויס יא ער איז גערעכט געווען. און דעיס זאל יעדער איינער וויסן, יו העוו טו עדמיט די טרוט און דאונט דעניי איט, מען וועט נישט מער אויסזען אזוי ווי מ'האבן אויסגעזען ביז יעצט, אזא ארגאניזעישן, א הערליכע ארגאניזעישן ווי סאטמאר וואס די רבי האט געגרינדעט, זענען אזוי פארקרומט געווען אז ס'נישט געווען קיין איין גראדער ביין ביי זיי, און די זעלבע אגודת ישראל וואס גדולי הדור האבן עס געגרינדעט, נישט געווען איין גראדער ביין ביי זיי, ליגנט און בלאף און מיט באהאלטן, ממילא זאל מען נישט קענען סוען מלמדים און ממילא נישט די ישיבות אונטערגיין, זאלן זיי יא אונטערגיין. ס'הייסט אונז האלט מיר ישיבות אז מ'זאל מאכן משכב זכר מיט אונזערע קינדער? איטס נאט א דזשאוק. עניוועי, די באדאם ליין, איך וויל צוריק קומען צו די באדאם ליין, די באדאם ליין איז אז דער ליובאוויטשער רבי האט די בעסטע ווארט געזאגט, דעם אמת טאר מען נישט דענייען, ווי ביטער עס איז אז ס'איז אמת, זאל עס ארויסקומען. ס'איז געווען איינער וואס האט זיך גערופן דער ליאזניער, האט ארויסגעגעבן פיקטשערס ווי דער ליובאוויטשער רבי איז געגאנגען אין קאלעדזש אן א קאפל, ווייל אמאל האט מען נאכנישט געקענט גיין מיט א קאפל, האט מען אים געזאגט ביסט משיח געבסט ארויס אזאלכע בילדער, זאגט ער דאס האט דער רבי געזאגט, אוי ווי ביטער דער אמת איז, אויב ס'איז אמת קען זאל עס ארויסקומען. היינט איז שוין דא אלע פריווילידזשעס אז מ'קען גיין אין קאלעדזש אן דעם זיך אויסצוטון דאס קאפל, אבער ער האט געטענה'ט.

ער האט געהייסן רבי שלומקעלע זווילער וואס ער איז געווען בר פחתי ורב ווי ער איז געווען אין דעם גער געגנווארט ווי דער הייליגער בעלזער רב, שלומקעלע זווילער איז געווען א איד א צדיק יסוד עולם ער איז אוועק אין דער ספירה פון יסוד שביסוד און מען האט אים אמאל געפרעגט פארוואס ער האט אפאר קעצעלעך ער געגעבן פאר קעצעלעך צו עסן, בעלזער רב וואוינט קעגן איבער אים און ער האט א גרויסן עולם, האט ער געזאגט ס'איז דא א פאר הדור און א צדיק הדור, איך בין דער צדיק הדור, איך בין דער יסוד אויף וואס די וועלט שטייט, אזוי האט געזאגט ר' שלום'קעלע, און א יסוד בויט מען אין דער ערד, בעלזער רב איז דער פאר הדור, און דער פאר הדור קומט יעדער זען די שיינקייט, אין א בילדינג דעם יסוד קומט קיינער נישט זען, מען קומט נאר זען דעם שיינעם בילדינג. אין בעלז האט עס זייער נישט געשמעקט, הע הע. פון בעלזער רב? הע הע. ער איז געווען אין געגנווארט פון בעלזער רב. ער האט זיך גארנישט געדארפט שעמען פארן בעלזער רב, ער איז געווען א קדוש וטהור. און במילא האבן זיי געהאט א שטיקל קאנקורענט. דא האבן זיי געהארגעט רב שייעל און זיי געמאכט זיכער מען ראטעוועט אים נישט, ווייל בעלזער רב זאל זיין דער איינציגער. זיי געקומען אויף ארץ ישראל האבן זיי געזען ס'איז אן אנדערע וועלט דא. דא איז נישט בעלז, שמעלץ, דרעלץ, נישט דא די אלע שטותים. ס'האט מיר דערציילט א איד. אז רב דושינסקי האט איבערגעלאזט אזא הערליכע שטאט ווי חוסט, א רייכע שטאט, א פארמעגליכע שטאט, און ער האט פארקויפט אלעס, ער האט אויפגעגעבן די רביסטעווע, און ער איז געקומען דא אויף ארץ ישראל. שוין. בקיצור, ער קומט אהיים, די ערשטן טאג, ער איז געגאנגען אין מקווה, קומט ער אהיים, זאגט ער פאר די רעבעצן, רייזעלע, זי האט געהייסן רייזעלע, זאגט ער רייזעלע אונז פאק מיר פעק און מען פארט צוריק אויף חוסט. זאגט ער איך פארשטיי מיך נישט האסט פארקויפט האב און גוטס ביסט געקומען דא אין אן ארץ לא זרועה אויף ארץ ישראל דארט האסטו געהאט פאלאצן א שול אלעס וואס דו האסט געברויכט און ביסט געקומען דא אהער מיט אזוינפיל מי און פלאג און יעצט גייסטו צוריקפארן דעם ערשטן טאג וואס איז געשעהן? געט ער זיך א רוף אן, דו ווייסט רייזעלע, איך בין געווען יעצט אין מקווה, און דארט איז דא א איד וואס ער פלאטשקעט אין מקווה, ער פלאטשקעט, אה, ער פלאטשקעט אין מקווה, ער טובל'ט זיך און נאך, און פרומט זיך און נאך, און ער קומט ארויס, און איך זע א איד פלאטשקעט זיך אין מקווה, האב איך אים געוואלט אהערנעמען, וואס פלאטשקעט זיך א איד אין א מקווה? בקיצור, האב איך אנגעהויבן צו רעדן מיט אים, האב איך געזען, זאגט ער, רייזעלע, ער קען הלכות מקוואות טויזנט מאל מער פון מיר, איך שעם מיך, איך בין געווארן רב אין ארץ ישראל ירושלים, איך בין געווארן רב, איך פאר שוין צוריק אויף חוסט. בקיצור, רייזעלע זעט אויס איז קיין בטלנ'טע נישט געווען. זאָגט זי, פֿאַר מע פֿאָר מיר צוריק, איך גײ געװאָר װערן, װער דער ייִד איז. אַ ייִד פּלאָטשקעט זיך אין מיקװה, האָט זיך געטובֿלט מסתּם שײַ טבֿילות און קומט אַרױס און פּאַקט אײַן דעם גרױסן חוסטער רבֿ רב דושינסקי. אין מקוואות? אַזאַנס איז נישט דאָ. גײט זי און זי פֿרעגט זיך נאָך, װער דאָס איז. װער איז דער ייִד, װאָס פּלאָטשקעט זיך אין דער מיקװה אַ פּאָר שעה און, און, און טובֿלט זיך? און אום קען ער מקװאות בעסער װי מײַן מאַן. האָט מען זי געזאָגט, נײן, נײן, נײן, אַזעלכע ייִד איז דאָ דאָ אײנער אין ארץ-ישׂראל. ס'האט געלעבט דא אין ארץ ישראל א איד א פרענק וואס ער האט געשאקלט מיט אלע עולמות, ער האט געהייסן ר' שלמה לעזער אלאפאנדרי, עטס האטס מסתם געהערט אז דער הייליגער מונקאטשער רב, מ'האט אים געפרעגט צו מ'זאל אים ארייננעמען אין מונקאטשער כולל, ווייל ס'געווען א תקנה אז מ'נעמט נישט אריין נאר ביז א געוויסע עידזש און ער איז שוין געווען איבער הונדערט יאר. מונקאטשער רב האט דאס געהערט האט ער געזאגט שרייבטס מיר פונקטליך וועגן אים האבן זיי געשריבן ער איז שוין איבער הונדערט יאהר ולא כהתה עינו ולא נס לחה אלעס איז געגאנגען דער גרויסער מונקאטשער רב און ער איז געקומען צו פארן פון חוץ לארץ ביז ארץ ישראל צו זעהן אזא איד און צו נעמען א ברכה געוואלט נעמען א ברכה אויף צו קינדער מסתמא, איז למעשה אזעלכע ר' שלמה לעזער אלאפאנדריס האבן זיך נישט געדרייט אסאך, האט מען איר געזאגט זאג דיין מאן אז אויב דער פראבלעם איז אז דער איד קען מקוואות בעסער פון דיר, נאך אזא איד וועט ער נישט טרעפן אין גאנץ ארץ ישראל, דא געווען אסאך צדיקים קדושי עליונים, זיי האבן נישט געמאכט פון זיך קיין שום ברייטל, ס'געווען גארנישט, און זיי האבן געשאקלט מיט די וועלט. איז למעשה זיי האבן טאקע נישט, אזוי זאגט מען, איך ווייס נישט איך בין נישט געווען דארטן, אז מען זאגט מען האט דירעקט נישט מיטגענומען דעם טשעבינער רעבן ווייל מען האט געוואלט נאר בעלז זאל זיין, בעלז בעלז בעלז איבעראל, גראדע רבי חיים מאיר איז אויך געקומען אויף ארץ ישראל און ס'איז געווען נאך אסאך וואס זענען געקומען, זענען דעמאלטס געוואויר געווארן אז ארץ ישראל איז נישט אדם הראשון'ס, ס'איז נאט. פירסט מען לענד, נישט אז דער ערשטער מענטש פון דער וועלט איז דא געקומען, ס'איז געווען צדיקים קדושי עליונים וואס זיי האבן געשאקלט, האט געשאקלט מיט אלע עולמות פון אויבן ביז אראפ, און זייער פיקחות, פיקחות האט דאך געווען מורא'דיג, ס'קוקן אויף די ירושלימ'ער רבנים זייערע פיקחות. ס'איז אנבעליוועבל און זייער יראת שמים, עניוועי איז דא וואס זיי האלטן מ'האט אים פשוט געוואלט מעבר זיין מן העולם, נישט קיין אויב זאל, היינט גלייב איך אלעס, ווען כבוד בית בעלז האט מען מיך געוואלט ארויף פארן אין מירון מיט א קאר מיך דערהארגענען וואס האב איך זיי געטון, איך האב זיי געשטערט צו כבוד בית בעלז? אין ווארסט קעיס סענעריאו זאגן זיי ראזנבערג איז א צודרייטער אין די גאס דאס אלעס. כ'מיין די דעי שטערט דאך נישט פאר בעלז? נא זעהט אויס ס'האט זיי יא געשטערט, זעהט אויס מ'האט זיי געטאטשט ווי מ'האט געדארפט, ס'דא הערשעלע רוטנער, ס'דא א איד וואס האט. געהאט, משמש געווען, באדינט, דעם הייליגן בעלזער רב. ער איז א פרומער משוגענער, ער געט נישט צו עסן שבת, גארנישט צו די מענטשן וואס זיי גייען צו אים, נאר ער פרומעצט און פרומעצט. שבת איז אויך געמאכט מען זאל אריינבייסן א גוט שטיקל פיש מיט טשאלנט. עניוועי, זיין זון, א חזיר א מנוול, א שמוציאן. הערשל רוטנער האט נישט קיין קינדער, ווייסט פארוואס? ווייל ער טשעפעט בחורים, ער וואוינט מיט בחורים, ווען ער קומט אהיים צום ווייב שטעלט זיך אים שוין נישט די מעשה, ווייל ער האט זיך שוין אויסגעריבן אין די בחורים'ס מחילות. א חזר א מנוול. מיר האט דערציילט א איד, א בחור, ס'הייסט שוין היינט א אינגערמאן, אז ער האט אים געטשעפעט. בין איך געגאנגען כ'האב אים אפגעקאלט, כ'האב עס ריקארדעד, כ'האב אפגעקאלט דעם שייגעץ, כ'האב אים געפרעגט, זאג מיר, דו ווייסט אז דו האסט געטשעפעט א בחור? זאגט ער, יא. זאג איך, וויאזוי מעגסטו דעמאלטס זיין ווייטער א מגיד שיעור פאר בחורים? זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן די אמת, איך בין געגאנגען פאר העלפ. פרעג איך אים ווי גייסטו פאר העלפ, זאגט ער אין אן ארגענעזעישאן וואס הייסט שלום בינייך, ליטל דיד הי נאו אז שלום בינייך איז מיין בעסטער פרענד, ער רעדט זיך דורך מיט מיר זייער אסאך זאכן, אסאך אינפארמעישאן וואס כ'האב פון ארץ ישראל האב איך פון אים, ער געט נישט קיין נעמען ווייל ער טאר נישט. דו הערסט וואס דא גייט פאר? שלום בינייך זאגט ער איז ער, שוין ער האט געזאגט שלום בינייך האב איך אפגעקאלט שלום בינייך, און ער זאגט ס'נישט דא אזא נאמען ביי אונז הערשל רוטנער, נישטא אזא זאך. קאל איך אים צוריק, איך זאג אים ס'איז נישט דא אזא זאך, ביסט א ליגענער! דעמאלטס האב איך אים געזאגט איך מוז ארויסגיין אין פאבליק און איך מוז עס דערציילן פארן עולם. מ'איז געגאנגען אין בעלז, זיי האבן אים געמאכט שטאטס צו זיין א מגיד שיעור האבן זיי אים געמאכט עפעס איך ווייס א קלענערע פאזישן, עפעס נאר א אויסזאגער, כאפסט נישט ווען ער איז אן אויסזאגער דארף ער ווייניגער זיך פארגרייטן, שוין בעסער אז ער איז א מגיד שיעור. נאר וואו איז בעלז? אה, כבוד בית בעלז, כבוד רוטנער, אה, ער האט משמש געווען, זיין טאטע האט משמש געווען דעם הייליגן בעלזער רב. פרום איז ער געווארן א דיין אין בעלז, געקענט אפאר מעשות פון בעלז איז ער געווארן דיין, ווער ס'איז שולדיג אין די אלע זאכן איז דער איד דער ראטנער הער איך יעצט ווייס איך פונקטליך די מצב כ'הער אז בעלז האט אים געגעבן דעם וועג איז וואס ער עפענט זיך אן אייגענע ישיבה קטנה און גערעכט איז ער וואס דארף ער זיין א שוואנץ מלמד פאר בעלז און נאכדעם אז ס'טוט זיך זאכן וועט אים בעלז ארויסווארפן אדער קלענער מאכן זאגט ער איך וויל נעמען אלע בחורים צו מיר איך וועל מיט זיי טון וואס מ'וויל דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און אין לאנדאן האט מען ארויסגעשטעלט אן אפיציעל צעטל פון בעלז אז אז ער קומט גיין נאך געלט, איך וויל זאגן יעדן איד וואס ער געט פאר דעם מענטש געלט ברענגט אריין אין די אידישקייט, משכב זכר, זנות, אפ'הרג'נען אידישע בחורים, ווייל דעטס אלל הי איז מעיד פאר. נישט נאר מען זאל נישט געבן קיין געלט, מען זאל אים ארויסווארפן ווי א הונט אין די גאס, דעמאלטס וועט ער זיך אויסלערנען. יעצט די אידישע וועלט איז געווארן זייער פיל, ס'איז געווען א העיט קריים אין ספרינג וואלי און מ'האט אנגעמאקלט איינעם די ביינער, און אין מאנסי? איי, דער אייבערשטער באצאלט ענק, עטס האטס די זעלבע געטוהן מיט מענטשן וואס האבן זיך אנגענומען פארן אייבערשטנ'ס כבוד, וואס האט עטס געוואלט פון מיר? וואס האב איך געטוהן? איך האב געשריגן מען טאר נישט טאטשן א קינד, נו מעג מען דען טאטשן קינדער? יעצט וועט עטס באצאלן? כ'האב ענק געזאגט ס'עט זיין אזא אנפיספול לייף אין די אלע אידישע קאמיוניטיס? קאלט מיך אפ א רב, כ'האב עס געזאגט שוין אפאר מאל. קאלט מיך אפ א רב און ער זאגט וואס זעמער אים שולדיג? פרעג איך אים האסט זיך ענדזשויט? האסט ליב געהאט מ'האט ארויסגעווארפן א מענטש? און געמאכט חרמות? וועל די ענדזשוימענט קאסט אויך געלט. ס'איז געווען דער ר' מענדל גרשון פעלדמאן, ער איז געווען דער שמשׂ, און מען האט אים צובראכן א פינגער, מען האט אים געמאכט און צובראכן א פינגער, און דער רבי איז עס געוואויר געווארן, ס'האט אים זייער וויי געטון, האט ער געזאגט אז יעדער איד וואס ער געהערט צו די קהילה מוז געבן א דאלער, א דאלער שטראף, דמי פיוס. געווען א איד וואס האט געזאגט רעבע איך בין נישט דא געווען כ'בין געווען דעמאלטס אין פלארידע צו איך דארף אויך געבן, פרעגט אים די רעבע ווען דו האסט עס געהערט האסט הנאה געהאט? זאגט ער זיכער! זאגט ער דאס איז די דאלער וואס דו דארפסט צאלן פאר די הנאה, די זעלבע דא אויכעט ווייסט עטס האטס אלע הנאה געהאט אז מ'קען נעמען א איד נעמען ארויס ווארפן טוהן מיט אים וואס מען וויל וואס האב איך געוואלט מילא ר' מעכל האט עטס ארויס געווארפן איך פארשטיי פארוואס

און וואס איז מיט די שיקסעס וואס זיי האבן דארטן אין אוקריינע? הא? א באנדע מטורפים. ס'האט גענומען יארן אז זייער שייגעץ שטיק מיט זייער רעליגיאן זאל ארויסקומען, אבער היינט וואס ס'איז ארויסגעקומען שעמען זיי זיך אליינס דערמיט. זיי האבן מיך שוין אפגעקאלט. הער שוין אויף מיט דעם. פארגעס שוין. ניין ניין ניין. דאס גייט ארויסקומען א לעטער אוו ריטריוועל. ביז דעמאלטס גייט גארנישט אויפגעהערט ווערן. זיי האבן מיך אפגעקאלט דא די די די. ס'איז געפייגערט יעצט די ארגון אז ס'האט געהייסן ער איז א דיין דארטן. איך ווייס ווי ער איז א דיין, ער איז א דיין אין נייטרא, ער האט ארויסגעגעבן א בריוו אז ער האט קיינמאל נישט געמיינט וויי צו טון דעם בעלזער רב, ס'איז אונטערגעשריבן, די גאנצע בריוו איז אויסגעשטעלט מיט זיין האנטשריפט, מ'זאל זען ס'איז אמת, די בהמה, די פערד איז געגאנגען האט אונטערגעשריבן אויף מיר מיט די רבנים, איך האב אים געטראפן עטליכע מאל, ער וואוינט אין דעם זעלבן הויז ווי מיין טאכטער.

יעצט רייסט מען זיך נישט ארום אין איין שטאט, נישט אין הוידענאנעש און נישט אין קישבארדיין, האט מען צעבלוטיגט איינער דעם אנדערן, דער אייבישטער האט זיך געשעמט מיט דעם, האט ער געזאגט איך וועל נעמען א גוי וועט ענק אלע אויסבלוטיגן, און ממילא וועל איך מיך נישט דארפן שעמען וואס עטס טוטס איינער מיטן צווייטן, זייער סימפל, עטס האטס געמיינט עטס קענט טון וואס עטס האטס געוואלט, נאנאנאנאנאנאנאנא, ס'איז דא א חשבון, ס'איז א מערכה אויף גובה דיליה, די גובה דיליה גייען זייער א ביג פרייז, ווערי ביג פרייז, אנפארטשענעטלי. און מען לערנט זיך נאך נישט, און ווייטער דער איז צוקריגט מיט דעם און דער מיט יענעם, אונז זאל מען אליין פירן מלחמות מיט מתתות, עניוועי. יעצט אזוי ווי מען האט געריקט דעם זייגער, וויל איך מעורר זיין פארן עולם מען דארף טון צוויי זאכן, מען דארף טשעקן די סמאוק דעטעקטער בעטעריס, און מען דארף אויך טשעקן צו ס'איז אלעס געמאכט אויפן ריכטיגן זייגער, ווייל אזוי ווי ס'איז דאך אלעס געטוישט.

און ס'איז נאכנישט געווען קיין טובל'ס, אינמיטן ווען מ'דארף זיך גיין טובל'ען איז אריין געקומען וואסער, פארוואס? ווייל עווריטינג וואס מעסט אפ. סאו דאס זענען א חלק פון די פראבלעמען פון די אטאמאטישע זאכן, אויב ס'מאכט זיך עני עני מינדעסטע זאך דארף מען וואטשן די ערשטע זאך די זאכן. יעצט אין בני ברק אין בארדיטשוב, מ'שלאגט זיך דארט נאך עפעס א שטיקל פארק. איז געווען א שוואנגער פרוי, מען האט אנגערייצט א הונט אויף איר, ווייל זי איז געקומען זאגן אז איך קען נישט שלאפן, און זי האט געמאפלט די קינד, בארדיטשוב, פאוויש, בארדיטשוב, פאוויש, פאוויש, פאוויש, גיי קום אהער קיין בארדיטשוב און פרעג דיך נאך פונקטליך, אפשר האט נחום ראזענבערג געטאטשט די מיידלעך, ווייסט דאך דיין אלע בעלאוניס וואס דו האסט פאבירט ווען כ'בין אוועק פון דיין מקווה, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, ער איז געגאנגען מאכן א פולסא דנורא ביים קדושת לוי'ס ציון אויף מיר, ליטל דיד הי כאפ אז דער קדושת לוי איז מיין זיידע. איך בין נאך דער צענטער דור. איך בין דער צענטער דור. ער האט עס נישט געכאפט. געמאכט א פולסא דנורא אויף נחום ראזענבערג ביי מיין זיידע. ניין ניין פאוויש דו ביסט אונטערגעגאנגען. יעצט איז דא דא אין ארץ ישראל א נייע משוגעת'ן אז פרויען זענען מספיד די מענער. ס'איז זייער נישט קיין גוטע זאך גראדע ווייל ווען די פרוי ווען די פרוי האט זיך דערמאנט וויפיל מאל זי האט מצער געווען די מאן און וויפיל מאל די מאן האט איר מצער געווען,

שטייט דאך א מענטש זאל וויסן אז דער בעל דבר טאנצט מיט די פרויען וואס זיי האבן דאך אראפגעברענגט מיתה אויף די וועלט. זייער א סכנה. איך ווייס אין מאנרא געבט מען אבאכט אז בשעת ווען ס'איז דא א לוויה זאלן קיין פרויען בכלל נישט זיין אין בית החיים. ס'איז א ריכטיגע זאך. עניוועי, איז למעשה האב איך מיך דערמאנט א מעשה. מסתמא פופצן צוואנציג יאר צוריק ס'איז געווען דא אין אין אמעריקע איז געווען אין טשעפעל, ס'איז דא א תקנה אז טאמער איינער האט נישט קיין קינדער איז גייט מען נישט צו די לוויה ביז מ'זאגט נישט כאטש איין קדיש פאר דעם איד. שוין. בקיצור ויהי היום ס'איז געווען דארטן א איד און איז געשטארבן. א רוסישער איד, א רוסישער פראסטער פויער. עניוועי, קיינער האט נישט געוואלט זיך משתתף זיין מיט דעם איד'ס לוויה. דעמאלטס איז נאכנישט געווען מיין קאזין חסד של אמת. קען זיין שוין יא געווען אז נישט אזוי פאפולער. נאר איך בין אויף אים ברוגז ווייל ער האט מיר געזאגט ער לאזט מיך נישט אריין אין זיין בית החיים. עניוועי, ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה. איז למעשה איז געווען א פרוי וואס איז צוגעגאנגען און זי האט געזאגט אז זי וויל מספיד זיין איר מאן. האט מען איר געזאגט דא אין דעם טשעפל זענען קיין פרויען נישט מספיד קיין מענער. זאגט זי אויב אזוי וויל איך מיך געזעגענען פון אים, זאגן גודביי. זאגט מען יא געזעגענען מעגסטו דיך. מענער רוקן זיך אין די זייט, זי קומט צו צום ארון און זאגט אזוי. געזאגט זיין נאמען, דו ווייסט, איך געווען געזונט, דו געווען געזונט, קיין קינדער איז נישט דא, ווייל קיין וואסער איז נישט געווען, האט ער מיך נישט אנגערירט פערציג יאר, אזא הספד האט מען נישט געקענט זאגן אויף קיין שום רעבן און אויף קיין שום רב די לעצטע כ'ווייס נישט וויפיל הונדערט יאר, א איד זאל וואוינען אין דעם שווארצן רוסלאנד, וואס קיינער האט נישט געגלייבט אז ס'וועט נאך זיין אמאל א התגלות אלוקות, מ'וועט נאך גלייבן און וויסן אז ס'איז דא א באשעפער, קיינער האט עס נישט געגלייבט. איז א איד זאל זיך צוריק האלטן ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט. כ'האב שוין געזאגט אמאל א לאנגע דרשה אפאר וואכן צוריק, ווען איינער גייט און ער זינדיגט נישט, עס קען זיין ווייל ער האט מורא אז זיין ווייב זאל נישט געוואויר ווערן, ער וויל זי נישט פארלירן, קען זיין וויל נישט זיינע קינדער זאלן געוואויר ווערן, ער וויל זיי נישט אנמאכן עגמת נפש, אבער א טאמער זינדיגט ער נישט, ווייל ס'איז וידע כל פועל כי אתה פעלתו, ויבין כל יציר כי אתה יצרתו, דעמאלטס איז ער א צדיק. דער איד האט גארנישט אינזין געהאט, ער האט נישט געוואלט ווערן א רב קיין רעבע, ער האט נישט געגלייבט אז מ'וועט נאך אמאל ארויסקומען מיטן סוד השם הוא אלקים, און ער האט נישט געזינדיגט און נישט אנגערירט זיין פרוי פערציג יאר ווייל קיין וואסער איז נישט געווען. עניוועי, סאו אפשר איז אמאל בעסער אז מ'זאל יא לאזן די פרויען זאגן א הספד, אזא הספד צו זאגן, כ'קען נישט דעם צדיק אויף וועם מ'האט געזאגט דעם הספד, אויף ר' משה פיינשטיין האט מען אויך געזאגט דעם הספד, ר' משה פיינשטיין איז געווען אין ליובאן, זיין זון ר' דוד האט מיר געזאגט ברענג מיר פיקטשערס פון מיין זיידע פון מיין טאטנ'ס מקווה. ס'איז געווען בעיסיקלי א גויאישע סווימינג פול, און פאר געלט האסטו דאך אלעס געקענט פועל'ן. האט מען געמאכט א סווימינג פול גייט שיעף, פון אנפאנג איז ער הויעך נאכדעם גייט ער נידריגער. אונטער דעם ביי די סטעפס האט ר' משה באצאלט פארן נאטשאלניק מען זאל אריינגראבן דארטן א לאך און מען זאל עס אנפילן מיט מי גשמים. למעשה האב איך געפרעגט ר' דוד האט עס דאך נישט געקענט זיין קיין מי גשמים ווייל פון ווי האט מען עס געברענגט, זאגט ער ניין ביסט גערעכט ס'איז געווען טאקע אייז. ס'איז געווען אייז, נישט קונסט אייז, אייז. ס'איז אויך כשר. פרט נאך אז ס'איז נישט דא קיין מקווה, און ר' משה האט עס נישט גענוצט פאר זיך, ער זאגט צווישן אים און ר' דוד, ר' דוד און ר' ראובן, זיבן יאר, זיבן יאר האט ער עס נישט גענוצט, ביז ער איז נאכדעם ארויסגעפארן אויף אמעריקע. איינמאל זאגט ער ווען איך בין געווארן עלטער האב איך געפרעגט מיין טאטן, טאטע איך פארשטיי נישט, פאר די גאנצע שטאט איז עס גוט נאר פאר דיר איז עס נישט גוט? איך פארשטיי דאס נישט טאטע. האט ער אים געזאגט מיין טייער קינד איך וויל דיר עפעס זאגן, יעדער וועט וואוינען מיט די פרוי, אן א מקווה, זיי ווייסן אבער אז דער רב וועט נישט וואוינען אן א מקווה, איז אויב די מאמע ווערט שוואנגער וועלן זיי וויסן, דא איז דא א מקווה און אונז גיימער דערגיין ווי דאס איז און מ'גייט עס צונעמען. איז אויף אזא מסירת נפש האט ער נישט אנגערירט א פרוי אבער נאר זיבן יאר, נישט געפערליך, און ער האט געהאט קינדער, אנדערע קינדער פארדעם, אבער אזא זאך נישט אנרירן, פערציג יאר א פרוי. אזאנס איז אנהערד אף. איטס אן אנהערד אף סטארי. וויל איך ענק זאגן, רבותי, נישט אהרן איז דער צדיק הדור און נישט זלמן לייב. זיי האבן אנגערירט ביידע קינדער און בחורים אויך. מען דארף אנהייבן צו עדמייערן ערליכע אידן, אפילו אפשר היינט שוין נישט דא, אבער ס'איז געווען אמאל. און דעמאלטס איז מען א מקוים אין גלות. נישט בויען אייגענע צדיקים, אהרן הקדוש והטהור, איך שרייב, מען דארף אים פארשרייבן כביכול. בורא עולמות האט באשאפן אלע וועלטן, נע, ס'איז שקצים. אלס געווען נידריגע שקצים. ס'איז געווען איינער פון די תנאים וואס מ'האט אים געוואלט מאכן ער זאל זיין א ראש ישיבה, האט ער געזאגט איזיל ואימליך בדביתהו, איך וועל מיך גיין באראטן מיט מיין ווייב, פארוואס? ווייל א ראש ישיבה איז איינמאל א חודש די עונה, און א תלמיד חכם איז איינמאל א וואך, סאו נעמט ער צו פון זיין ווייב. אין יעדן חודש דריי מאל עונה. האט ער זיך געמוזט מיט איר דורכרעדן, מען קען דאס נישט צונעמען סתם אזוי. עניוועי, איז די וועלט זאגט אייזל, אן אייזל אימליך בדביתהו, ער גייט זיך באראטן מיטן ווייב. וואס גייסטו דיך באראטן מיטן ווייב, ביסט א מענטש פאר דיר. עניוועי, למעשה איז אזוי, א איד האט דורכגעליינט זיין כתובה, ער ווייסט, איך וויל קודם מסביר זיין די ליטווישע, למשל, הרב קאטלער, יא. הרב קאטלער אין לעיקוואוד. ער האט גענומען צוויי ווייבער. פארוואס דארף ער צוויי ווייבער? ס'איז זייער פשוט. ווייל די ליטווישע גייען נישט ארבעטן. זיי זאגן, ארבעטן זאלסט דו. די ווייב דארף ברענגען פרנסה און זיי פיטערן אויך. שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר. איך האב געקענט א איד וואס פלעגט געבן אסאך געלט פאר לעיקוואוד. און איינמאל האט ער געזוכט אן איידעם. קיצור ער איז געפארן אויף לעיקוואוד זוכן אן איידעם. און ער איז אנגעקומען, ער איז צוריקגעקומען אין אפיס. זאגט ער, דו ווייסט? יעדער בחור. האט א פרייז טעג. איינער קען קצות, וויל ער א מיליאן דאלער נדן. איינער קען שוין דעם ריטבא, וויל ער צוויי מיליאן. יעדער האט א פרייז טעג. די ביליגסטע האב איך געקענט באקומען פאר פינף הונדערט טויזנט דאלער. האב איך זיי געזאגט, איך דארף נישט קיין בחור פון לעיקוואוד. איך דארף נישט די פרייז טעגס. און איך הער אויף צו געבן געלט. ער האט אויפגעהערט. ער פלעגט געבן שווערע געלטער. די ליטווישע, ס'איז געווען אזוי, רבי אהרן קאטלער איז געווען א גרויסער תלמיד חכם און א גרויסער ירא שמים. און ער האט זיך איינגערעדט אז אלעס וואס ס'שטייט אין יעדן מוסר ספר געהערט פאר יעדן יונגערמאן, ס'איז נישט. קען נישט יעדער זיצן און לערנען, נישט יעדער געאייגנט צו לערנען א גאנצן טאג. ער האט זיי געזאגט, ניין אזוי מוז זיין. קומען אזא מין מאוומענט, ווען א איד גייט ארבעטן און ער פארדינט ערליך א שטיקל ברויט, דעמאלטס הייסן זיינע קינדער סעקאנד קלעס און מ'נעמט זיי נישט אן אין קיין מיידל סקול, ווייל יעדער וועט זיך אויסלערנען אז מ'קען גיין ארבעטן. די רשעות איז דאך אזוי גרויס, נאר נאך א מזל דער אייבערשטער האט אונז געשענקט דעם סאטמארער רב נעבן דעם דברי יואל, דער מענטש, אויסער זיין צדקות און זיין קדושה, מיט זיין אויפטועכצער, אויף דעם מענטש קען מען זאגן ער איז געווען א נארמאלער מענטש, דאס איז די גרעסטע טייטל היינט, אז איינער איז נארמאל איז די גרעסטע טייטל. ער האט קיינעם נישט געלאזט זיצן אין כולל, ער האט געזאגט גייטס ארבעטן, פארטיג. קיצור דא אין ארץ ישראל זענען זיי סעקאנד קלעס די וואס די עלטערן ארבעטן, כ'האב יעצט גערעדט מיט איינעם פון אנטווערפן זאגט ער נחום דאס וואס דו זאגסט יעדער זאל גיין ארבעטן ארבעטן, דא ברוך השם מען זעט שוין אין אנטווערפן אויכעט יונגעלייט גייען ארום מיט גרינע העמעדער, זענען אינסטאלאטער, זענען עלעקטרישענס, ער זאגט דאס איז אלץ דיין האטליין, דו לערנסט אויס דעם עולם, די גמרא איז גוט ביז צום שידוך, נאכן שידוך שטייט אין די כתובה ואנא אייזל. איך וועל ווערן אן אייזל פארן ווייב ואפלח ואוקיר און איך וועל זיי אויסהאלטן אזוי ווי אידישע קינדער דארפן אויסהאלטן. כ'האב אמאל געזאגט ווען מ'זאל נעמען א אינגערמאן, ער האט געשריבן א כתובה, מקבל קנין געווען, פרעג אים וואס ס'שטייט דארט וועסטו זען אז ער ווייסט נישט, ער קען אפילו נישט די אראמיש נאכזאגן. יעצט פאר די גערע חסידים, זיי ווייסן נישט אז דארט שטייט אז ווען די פרוי וועט ברויכן תשמיש המיטה, וועל איך איר געבן. נישט דא א אינטערמידיער, איינער דארף אריינקומען, יעצט געב ער יא, יעצט געב ער נישט, יעצט שטופ ער אין פיסק, יעצט שטופ ער אין תחת, אלל דיס איז סאטש גארביטש, דאס איז געמאכט אויף צוצונעמען די ביסל ערנסקייט וואס איז דא צווישן א מאן און א פרוי, דעטס אלל איטס מעיד. עניוועי, איז דא א יונגערמאן וואס האט יעצט געליינט זיין כתובה, און ער האט געזען אז ס'שטייט דארט בכלל נישט געשריבן אז איך וועל אויסהאלטן די ווייב אזוי ווי מ'האלט אויס אן ערליכע פרוי, איז ער געלאפן דא צו רב שטערן אין בני ברק, זאגט ער אים דאס איז א פסול'ע כתובה מען דארף עס איבערשרייבן, בקיצור ס'שטייט דארט נישט אז מ'טוט אויסהאלטן די ווייב, איז ער געלאפן און געפרעגט רב שטערן האט רב שטערן געזאגט דאס איז א פסול'ע כתובה מען דארף איבערמאכן אן אנדערע, איז ער געלאפן אין סטאר קויפן אן אנדערע האט ער געזען אז ס'שטייט אויך נישט, איינער האט עס געדרוקט, געדרוקטע כתובות, שטייט בכלל נישט איך וועל אויסהאלטן דאס ווייב, האב איך יענעם געזאגט דו דארפסט מאכן אז דאס ווייב זאל דיך אויסהאלטן, עפעס מוז שטיין, די רעוועניו, די געלט מוז פון ערגעץ קומען, אדער דו פונעם ווייב אדער די ווייב פון דיר.

און געטוהן און געדרוקט דעם רעבינ'ס ספרים און אלעס, אמאל שטעלט ער זיך אויף ביי רבים און ער זאגט פאר סאטמאר און סיגוטער איז געווארן רבי, קיינער האט מיך אפילו נישט געפרעגט מהיכן ירק זה חי, דו ביסט א ירק ביסטו? דו ביסט געווען א ארזים א טענענבוים א הויעכער שטארקער בוים, א ירק ביסטו געווארן? און מהיכן ירק זה חי האט ער געוואלט וויסן. זעלבע אויך, פון וואו זאל מען לעבן? דאס איז עס. סאו איז געגאנגען מלכיאל קאטלער און האט זיך גענומען צוויי ווייבער. אויב ווייבער דארף מען אויסהאלטן די מענער דארף איך צוויי. דער אמת איז קענסט נעמען נאך. ביז פיר קען מען נעמען. פארשטייסט? איך מיין אז מען קען נעמען ביז זעכצן. ווייל ביי דוד המלך איז געשטאנען כהנה וכהנה וכהנה. בקיצור זעכצן ווייבער. קענסט נעמען זעכצן רעוועניוס, אינקאם, און דעטס איט. איך וויל זאגן איין זאך. מען פארדרייט דעם אייבערשטנ'ס לעכטיגע זיסע תורה. מען מאכט עס אויסזען ווי א שמוציגע עקלדיגע זאך. און וועגן דעם דרייט זיך דער עולם אוועק דערפון.

פארמיטאג האט מען געמאכט א ישיבה, ס'איז א גאנצע מאוומענט געווען, דאס וואלט מען געדארפט טון איבעראל, מען וואלט עס געדארפט טון ביי אונז אויכעט, נאר ארויסגענומען די אלע נושרים און ער האט עס געמאכט פאר מענטשן. יעצט, דער רבי לייבל מינצבערג, איך פערזענדליך האב אים קיינמאל נישט ליב געהאט, פארוואס? כ'האב אמאל געהערט א דרשה ווי ער איז מסביר פארוואס דארף מען עסן ביים סדר, דארף מען עסן מרור, און מען עסט אויכעט גוט פלייש לכבוד יום טוב, ד'איז מסביר אז די מרור איז אז די פלייש זאל האבן א טעם, וואסערע טעם האט עס צו עסן פלייש אן אביסל הארס רעדיש, עסט מען מרור. איי נעווער לייקט דיס פיפל ביקאז דו ביסט טאקע מקרב אידישע קינדער באט מיט די אלע סטאריס ביסטו זיי מער מרחק באט עניוועי איך האב גארנישט געזאגט ס'איז נישט מיין עסק שפעטער האט זיך מסמידים צוגענומען א דיין וואס ער הייסט מאת א.

איז גייען זיי זיך ווי מען זאגט מאכן אליין, דאס איז די איינציגע וועג וויאזוי מען קען צוקומען צו די עדה, אפילו איך נחום ראזענבערג היינט, איך וויל אנקומען צו די עדה, איך דארף זיי נאר סטראשען איך מאך אן אייגענע עדה, קיינער האט היינט נישט קיין מורא פאר זיי, מען האט נישט קיין מורא פון זיי גארנישט, קוק דער בעלזער איז גוט געפארן און יעדער פארט היינט גוט, עניוועי, עס האט מיר זייער וויי געטון די גאנצע פרשה פון דעם מינצבערג, ווייל עס איז ארויסגעקומען יעצט א מורא'דיגע זאך. און איך וויל עס נאכזאגן ווייל איך וויל ענק זאגן באמת די וואס האלטן ס'איז שקר שקר שקר מען האט אויף יעדן געזאגט ס'איז שקר מען האט געזאגט אויף לעזער בערלאנד ס'איז שקר מען האט געזאגט אויף נחמיה וועבערמאן ס'איז שקר אלעס איז שקר און מען טרעפט אייביג א סיבה פארוואס מען טשעפעט זיך מיט יענעם יעצט לאמיר גיין צו שטארק ס'איז דא אן אייניקל זיינער וואס ער טענה'ט אז דער זיידע האט אים זייער שטארק מקרב געווען ער האט געוואלט אז ער זאל לערנען ביי די מסמידים ער האט אים גערופן ער זאל קומען שלאפן צו אים ווייל זיי האבן געוואוינט עפעס ווייט אוועק. און די סוף טענה'ט ער אז דער זיידע איז צוגעפאלן צו אים און אים געמאכט משכב זכור מיט אלע עבירות שבתורה און איז אראפגעפארן פון וועג ער וויל נישט וויסן פון אידישקייט עניוועי יעצט הייבט זיך אן די גאנצע מלחמה די ריקווארדס דא אין גאנץ ארץ ישראל איז עס מ'האט פאר אים געמאכט עקסטערע אז נאך די שבעה זאל מען מאכן א גאנצע הזכרה און מ'זאל זאגן וואסערע צדיק ער איז געווען מ'האט געשטעלט פלעקאטן אין ירושלים פיר מאל אזוי גרויס ווי נארמאל א צדיק ר' לייבל מינצבערג אונז זעמער אלע מסכים אז ער איז געווען א צדיק. אונז האלט מען לעזער בערלאנד איז אויך א צדיק, נאר האט ער געהאט א פראבלעם מיט עריות. אונז האלט מען נישט אז וועגן דעם ווערט ער אויס צדיק. האסט א באס וואס די באס קאסט פֿיר הונדערט טויזענט דאלער, ס'פעלט איין פיוז קען זיך די מאטאר נישט אנצינדן. דאס מאכט נישט אז דער באס איז נישט קיין באס, און ס'מאכט נישט אז א באס קען פארן. ס'נעמט נישט אוועק די אלע זאכן, פארשטייסט? דאס איז דא די פראבלעם, איז למעשה הייבן זיי אן יעצט צו פארמאכן פארמאכן יעדן דאס מויל, ניין דו ווייסט נישט ס'איז דא געלט סכסוך סכסוך סכסוך סכסוך, אויף ברוך מרדכי'ן האט מען געזאגט אז ס'איז דא אן אנדערע סכסוך, און ביי וועבער'ן האט מען געזאגט ס'איז דא א סכסוך פון א מיידל וואס שאלעמאן האט זי צוגענומען, דו ווייסט די אלע עקסקיוזעס איז נישט וויכטיג, ס'איז א סיריעס פראבלעם און נישט אויף יעדן זאגט מען דאס, ס'איז דא איבעראל סכסוכים, נישט אויף יעדן זאגט מען דאס. איז למעשה צו אונזער מלחמה שטייט עס מורא'דיג גוט, פארוואס? ווייל וואס דאס ווייזט איז אז מען קען זיין א צדיק אין פעלץ, מען קען אינזין האבן אנדערע קינדער, מען קען טוהן אלעס מעגליך אויף די וועלט צו ראטעווען יענעם, ווען ס'קומט צו דיין אייגענעם קינד, ווען ס'קומט צו דיין פופיק, ווען ס'שטעלט זיך דיר אויף וועסטו עס אריינרוקן אין וועמען ס'איז דא, און אז ס'איז דיין אייניקל איז דיין אייניקל, און דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין, די גאנצע מתמידים איז איין שטיק דרעק און טינופת. און אויב עס איז אמת אז לייבל מינצבערג האט געפעצלט זיין אייגענע אייניקל דארף מען אים איינזעצן, מען קען נישט ער איז שוין געשטארבן, אבער ער יענער נאך ארויסגעקומען ווען ער האט געלעבט, נאכדעם האט ער געכאפט א הארץ אטאק און געשטארבן רייט אוועי, יש אומרים ער האט זיך פארדראגט אויכעט, ער האט נישט געקענט פעיסן די מיוזיק, אסאך רומערס איז דא אסאך, יעצט מאיר סירוטה איז זייערס א דיין, היינט איז ער שוין ביי די עדה אויכעט ווייל זיי האבן געסטראשעט. אונזער הכשר איז געבויעט אויף אביסל סטראשעכץ, אויף א פיסטן שטריק ווי מאיר סירוטה, אויף לייבל מינצבערג וואס ער האט מקרב געווען אפאר שאבאבניקעס, און דא אין ארץ ישראל, די מדינה איז א וואוילע מדינה, יעדער וואס האט אן ערנסטן מוסד, צו ס'איז באיאן, צו ס'איז וויזשניץ, צו ס'איז עני מוסד, געבן זיי לאנד, דארטן ווי זיי ווילן זאלסט דיך באזעצן, אין די שוואכע פלעצער ווי מ'קען דיך שיסן, למשל. אין ביתר, אין בית שמש, זיי געבן פאר יעדן, ס'א וואוילע מדינה, ס'א מדינת חוק, זיי שנארן געלט אויף דעם און זיי געבן יעדן, האט מען זיי געגעבן אסאך ריעל עסטעיט מיט לאנד און זיי קענען זיך שיין פארבויען, נאר וואס אז אויב ס'איז אמת אז ר' לייבל מינצבערג איז געווען א טרענזאק, טאר מען עס נישט בויען, דארף מען עס אונטערברענגען, ווייל וויאזוי זאגט די גמרא, שותא דינוקא או דאבא או דאימא, די אלע זאכן קומען פון דערהיים, און בעיקר וואס מ'דארף אבאכט געבן איז אז ס'זאל מער נישט געשען. ס'איז שוין געשען, יענער איז שוין געשטארבן, דער אייניקל שרייט איז האלערינג מורדער, אבער מען דארף זייער אבאכט געבן ס'זאל מער נישט געשען, און דאס איז וואס איך האלט ענק אין איין לערנען, דאונט טראסט עניבאדי, אפילו ער איז א סוקסעספול מחנך, ער ווייסט ווי צו שטופן, ווען צו שטופן, און וועם צו שטופן, איך האב ענק שוין אמאל געזאגט. ס'איז געווען אמאל. די פערד האט געפרעגט דעם הונט, קוק הער, אונז ביידע דינען מיר דעם זעלבן באלעבאס, דו באקומסט, דער הונט באקומט די גוטע פלייש פון באלעבאס. די ביינער וואס ער דארף נישט ווארפט ער אוועק און דער הונט עסט עס. דו זיצט מיטן באלעבאס אינאיינעם אין איין הויז, ס'איז דארט פיין ווארעם. און איך שלעפ א גאנצן טאג ווי א פערד. דו דארפסט נישט ארבעטן, איך דארף יא ארבעטן. איך זיץ אין א קאלטע שטאל, איך באקום נישט צו עסן, איך באקום אביסל גראז. פרעגט ער אים פארוואס איז דאס אזוי? זאגט ער זייער פשוט ווייל מען דארף וויסן אז מען דארף זיך לעקן צו א באלעבאס. שוין, האט ער שוין דעם תירוץ, ער ווייסט שוין וואס צו טון. ער קומט ארויס איין אינדערפרי און ער נעמט די גרויסע צינג, ווייסט א פערד האט אזא גרויסע צינג, און הייבט אן צו לעקן דעם באלעבאס אין אלע זייטן, אויפן מויל און אויף. איבעראל און דער באלעבאס כאפט אן דעם שטעקן און מאקלט אים אריין און ער פרעגט אים וואס איז דאס? שוין ער גייט אוועק אנגעווייטיגט טרעפט ער נאכאמאל דעם הונט און פרעגט אים קוק הער כ'האב דאך דיך געפאלגט כ'האב אנגעהויבן צו לעקן און שטאטס ער זאל מיר נאך געבן גוטע זאכן אזוי ווי ער גיבט פאר דיר האט ער מיר אזאלעכע מכות געגעבן אז אלעס טוט נאך וויי האט ער אים געזאגט דו ביסט גערעכט. צו לעקן דארף מען אויך וויסן ווי צו לעקן, וויאזוי צו לעקן, און ווען צו לעקן. פארשטייסט? דאס גייט נישט אזוי דו כאפסט און לעקסט מיט דיין גרויסע צינג. דאס איז א פאך. כלפי מה דברים אמורים, די חברה, פארשטייסט, זיי נעמען די קינדער ארויס פון שול תכתס, און זיי ווייסן ווי צו לעקן די קינדער, אויב ס'איז דעם פיפי, און זיי ווייסן וויאזוי צו לעקן, ווען צו לעקן. און וויאזוי אים אפצוסטראשען, און דעטס אלל, דאס איז וואט איטס אלל אבאוט. יעצט, זיי זאגן עס קען נישט זיין אז ער האט געזינדיגט מיטן אייניקל ווייל ער איז א צדיק א צדיק, איך וויל דיר זאגן, לעיזער בערלאנד אמאל האט אויך מופיע געווען אלס א גרויסער צדיק, ער איז געווען א איד וואס האט געלעבט אין סיגוף און תעניתים, איך מיין אזוי האט ער על כל פנים איינגערעדט דעם עולם, און אויף לעיזערן צו הערן אזאלעכע מעשות איז אויך געווען א מיסטערי, א פאזל, אבער אין די ענד אוו די דעי האט יעדער שלום געמאכט מיטן מצב אז ס'איז אמת. סאו לאמיר ווי מען זאגט פארן אין דעם שוואונג אז דער מתמידים רב האט אויך געקענט זיין א חזיר און א שייגעץ. יעצט למעשה איז דאס היינט שוין נישט נוגע ווייל ער איז א שוכן אפר. אבער איך וויל אנזאגן נאכאמאל פארן עולם דאס קיינעם נישט טראסטן, יעדער איז א חפץ חשוד, און טריי צו מאכן זיכער די אלע וואס פירן די אלע קהילות אז דאס זאל נישט צוקומען אז מען זאל זיי נישט חושד זיין א אידענע. וואס איז געגאנגען צום סאנזער רב? פלעגט קומען וויינען רבי.

דער איז פייער. יעצט איך בין נישט דא אים צו עקיוזן, פאר אלל איי קעיר ער איז טויט ער קען שוין נישט, אדער אפשר יא, ווייל איך האלט אז די חזירים אונטער דער ערד טאטשן אויך די פארטנערס, איז למעשה מען קען שוין גארנישט טון יעצט, דער מענטש איז געשטארבן און שוין. וואס איז אבער די זאך, דו דארפסט דיך אזוי אויפפירן אין א ישיבה, ווען דו ביסט א מנהל, צו דו ביסט א רבי צו א רב, נישט אז דו זאלסט נישט טאטשן, נחמיה וועבערמאן האט אויך נישט געטאטשט. איר האלט נחמיה האט געטאטשט? קיינמאל נישט אזא צדיק, געווען דעם סאטמארער רבי'נס דרייווער. געווען א אפגעהיטענער מענטש. שעות פון איין עבירה ביז די צווייטע. איי פארוואס האט מען געזאגט אויף אים אז ער האט געטאטשט און ס'איז געווען א גאנצע הוצאת דיבה? ווייל ער האט זיך נישט געוואטשט אז מ'זאל נישט קענען מאכן אויף אים הוצאת דיבה. און דאס איז וואס איך טענה צו ענק, ס'איז נישט גענוג אז מ'טאטשט נישט, דו דארפסט אזוי ארבעטן אז ס'זאל אפילו נישט זיין קיין הוצאת דיבה. מען זאל דאס אויך נישט קענען, און וויבאלד מען קען איז א סימן אז ס'איז דא עפעס א פראבלעם, אזוי ווי די וועלט זאגט ווער דער איז סמאוק דער איז פייער, און שוין. יעצט איך האב גארנישט קעגן דעם איד, נאר צו אונזער מלחמה איז דאס מורא'דיג גוט, ווייל דאס ווייזט דאזענט מעטער הו הי איז, וואט הי איז, ענד האו גוד הי איז, ענד האו מאטש פיפל לייק הים, ענד הי דאס סאו מאטש גוד פאר די קאמיוניטי. עט די ענד אוו די דעי דער קאמס א טיים ווער סאם טיימס איט קאמס אוט וואט יו אר דואינג ראנג ענד וואטש יור סעלף. יעצט אונז האמער אזא וואוילע מדינה אז ווען די רבנים אין חוץ לארץ זאלן וויסן וואס געלט מען געט דא אוועק פאר רבנים פאר הויפן פאר מענטשן וואס זיי זאגן אז זיי וועלן גיין ברענגען מענטשן עטס וואלטס קיינמאל נישט געגלייבט אבער אין דעם האט סאטמאר געמאכט א שמוציגע נאמען פאר די מדינה. ווייל סאטמאר געט נישט אוועק גארנישט, זיי טוען דיר א טובה אז זיי לאזן דיך האבן א שול און דער יצחק שטערן דער רשע קומט נישט אריין און הייבט דיך אן צו צווינגען זאלסט דאס אונטערשרייבן זאלסט יענץ אונטערשרייבן, ס'איז א מורא'דיגער חרבן, וועגן דעם ברענגען זיי אונטער דאס אידישקייט, און דער עולם דער וואס האלט ביי עפעס ערנסטקייט, מופן אוועק, זיי מופן נישט אויף מילוואקי, זיי קומען דא אויף ארץ ישראל, און זיי הייבן ערשט אן צו זען וואס שקר מ'האט אונז איינגערעדט, זיך איינגערעדט ס'איז אן עולם שקר, זיי האבן פראבלעמען, מדינת ישראל האט אירע פראבלעמען, זיי כאפן ספרדישע קינדער, זיי שמד'ן זיי אויס, ס'איז אלעס אמת, אבער דער געווענטליכער רב קען דא אסאך מער מצליח זיין ווי אין אמעריקע, בפרט נאך ווי אין ווילימסבורג, אין ווילימסבורג, פארשטייסט, אויב ס'דאכט זיך זיי עפעס אז דו האסט מחשבות זרות אויף די שיטה, ביסטו א פארטיגער מענטש. דא האבן זיי נישט קיין פראבלעם מיט דעם, יא שיטה נישט שיטה, דעי דאונט קעיר, זיי מוזן געבן פאר חינוך און יעדער גיבט אריין אן אפליקעישן, איך קען עטליכע מענטשן וואס זיי וואוינען אין אמעריקע און זיי זענען בכלל נישט קיין רבנים, און זיי האבן דא אין ארץ ישראל באקומען פון די גאווערמענט גרויס געלט, פארוואס? ווייל.

איז למעשה האט ער געזאגט פאר זיין ווייב הער אויס איך גיי נישט אריין געבן מיינע קינדער אין אזא חדר איך וויל נישט האבן מיט די אלע משוגעים גארנישט און ער האט זיך געשמדט און ער איז אוועק געגאנגען פון אידישן וועג און ער איז געגאנגען ערגעץ אנדערש מיט זיין ווייב און מיט די קינד סא דאס זענען די בהמות וואס זיי פירן אראפ די אידן פון וועג אזאלעכע סרולטשעס פארשטייסט און אזאלעכע ראחמסטריווקער וואס כ'האב שוין גערעדט פון אים משוגענער הונט. דער טאטע, געט מען פאר די קינדער טערעפי, ער איז געגאנגען, די מענדעטארי רעפארטער האט געהערט אז ער פאטשקעט די קינדער, און וויל מען יעצט אויפפיקן דעם טאטן, איז דער קראכמעטראכמעטראכמעסטריווקער רבי זאגט מען זאל עס נישט טון, פארוואס? ווייל ער פארשטייט אזוי, א איד וואס האט אין זיין לעבן נישט געהאט שלום בית האט ארומגעהאנגען אין סאטמאר גאנצעטע נעכט אין רחוב יואל, היינט איז ער געווארן א רבי ווייל זיין טאטע איז געשטארבן און ער געט שוין עצות פאר כלל ישראל אין סעקשועל אביוז. יעצט ס'איז דא א מוראדיגע זאך. ס'איז דא א טיטשער וואס האט אנגעהאקט די קינדער אבער נישט סתם געהאקט, ער איז א שווארצער און ער האט אזאלעכע באקסעס געגעבן פאר די קינדער, גרויסע קינדער, און אזוי ווי היינט איז דאך אלעס מיט א ווידיאו קעמערע איז בקיצור אוי אוי איז מען אריינגעגאנגען מ'האט אים אפגעשטעלט און מ'האט אים איינגעזעצט אבער נישט סתם געפאנטשט פונקטליך ווי אונזערע רעבעס האבן צו אונז געטון ווי ר' זוינע פיליפ מיט די אלע אנדערע דארטן, די נערוועזע הינט, ער רבי ראובן לינדזי בעצ'י, די אלע חזירים, די רעבעס, זיי האבן אונז אזוי געפאנטשט, דאס איז די זעלבע געפאנטשעריי. עניוועי, מען שטעלט עס אפ צוביסלעך אפילו ביי די גויים. ס'איז געווען א איד וואס האט גע'גנב'עט אסאך געלט פון פראגרעמס, ער האט געהייסן אנטשל האלענדער, Eugene Hollander, ער האט געגעבן פאר טאהש עפעס ביז הונדערט דרײַסיק טויזנט דאלער צו קויפן דעם בילדינג, עניוועי, איז בנציון טאבאק האט אים אמאל געטראפן, זאגט ער, יו, ער איז געווען אין אלע צייטונגן פארשריבן אז ער האט געהאלטן מענטשן.

יא, ווי זעמער אונז געווען ווען די רעבעס האבן אונז אזוי געהאקט? אונז האמיר ווען געדארפט צוריק געבן? היינט זאל א רעבע אזוי האקן? און חוץ פון דעם וואס ס'איז דא ווידיאוס מיט אלעם, היינט זאל א רעבע אזוי האקן? דעי נאק די העל אוט אוו הים! אזוי צו זעצן אין א קינד? אנבעליוועבל! יא, דאס זענען געווען די צודרייטע היטלער געליטענע בהמות! יא יא, זעמער אויף צרות. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. יעצט פון טיים טו טיים געב איך אביסל חיזוק אויך, איך האב ענק שוין געזאגט, איך זאג פאר בחורים און פאר אינגעלייט און פאר מיידלעך און פאר פרויען, מען האט ענק טאקע געטון וואס מען טאר נישט, באט איט דאזענט מין אז יענער מוז דיר נאכלויפן א גאנץ לעבן, סקרו הים און לאז אים ארויס, איז איך וויל ארויפלייגן א. שיינעם ווידיאו, זאלטס הערן, עטס זאלטס, קודם קענט איר צו זעהן אויף מיין וואטסאפ, אבער ווער ס'האט נישט די טמא'נע כלי, איך האב ענק שוין געזאגט די רבנים זענען טמא מיט טומאה, זיי ווילן אונז איינרעדן אז די כלי איז טמא, די כלי איז נישט טמא, די רבנים זענען טמא, איך זעה דא גייט ארום א מענטש מיט די כלי און מען בענטשט פון דעם און מען דאווענט אין א סידור פון דעם, עניוועי וויל איך עטס זאלטס הערן א שיינעם פריזענטעישן וויאזוי מען טרייט ארויסצוקריכן פונעם מצב, ס'דויערט צען מינוט.

דעט די פאסט קאוד בי עני דיפרענט. איי טינק פאר מייסעלף ענד איי קנאו מעני אוו יו, יו טינק פארגיווינג מיענס עקסעפטינג וואט האס העפענד טו יו. וועל, איט איז עקסעפטינג דעט איט העז העפענד טו יו. נאט עקסעפטינג דעט איט וואס אקעי פאר איט טו העפען, איט איז עקסעפטינג דעט איט העז העפענד ענד נאו וואט דו איי דו עבאוט איט.

שוין, רבותי האט עטץ געהערט? יו העוו טו מעיק איט אפ יור מיינד, וואס איז געווען איז געווען, פארגעסט פון אלעם, און יו העוו טו סטארט א קאנסטראקטיוו לייף ענד דעטס איט. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'איז דא אסאך קינדער וואס זענען געשטארבן יעצט פון מיזעלס, ס'איז דא משוגענע מאמעס וואס האבן קיינמאל נישט געוואלט געבן די אלע נידעלס, און אפילו ווען יא, דארף מען נאכאמאל אויסטשעקן די קינדער ווייל ס'דרייט זיך ארום א מגיפה. דאס קומט פון אומאן, דאס האט רבי נחמן אונז געשיקט. ס'קומט פון וואנען קומט עס? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. מ'גייט אין טוירד ווארלד קאנטריס. איך וויל בעטן דעם עולם יעדער זאל גיין אויסטשעקן די קינדער. סאו, ס'איז נישט וויכטיג אז מ'זאל חלילה שטארבן היינט פון מיזלס. ס'איז א זאך וואס מ'קען עס קאנטראלן. יעצט אונזער משוגענער עולם האלט אז פאט מאכט נישט קיין גרויסן פראבלעם, און די דאקטוירים זאגן אז ס'טוט יא אפסלאוען די טינקינג פאוער און אלעס. יעצט איז דא א ביוטיפול ס'איז א פילם ווי א פאליס שטעלט אפ א חברה מאן וואס ער שטייט ביי א סטאפ סיין פֿופֿצן מינוט ער רירט זיך נישט און האלט א ציגרעטל אין די הענט און רייכערט עס א דזשוינט און די פאליס שטעלט אים אפ ער שטייט ביי א סטאפ סיין יעצט הערט'ס אויס. עקסקיוז מי, העוו יו בין סמאוקינג עני פאט טודעי?

וואטש וואט יור דואינג, די פירסט סמאוק איז די ווארסט. כ'האב געוואלט זאגן פאר סרול האגער המצרי א קורצן מעסעדזש אז, דו ווייסט, דו זאגסט זיך אז כ'האב זעכציג הערערס. כ'האב געהאט מער ווי זעכציג טעלעפאן קאלס די וואך אליינס. כ'האב נישט געדענקט ווער ס'איז געווען דער רב וואס מ'האט אים געוואלט אויסלייזן, ער האט געזאגט ניין איך וויל גיין מיט מיין קהילה אויף קידוש השם, און מ'האט מיך אנגעקאלט איבער זעכציג מענטשן און געזאגט אז דאס איז געווען דער גאלאנטער רב. דאס איז נישט אייזיק לייכנשטיין. נאַ, דאָס איז נישט ער. ער איז נישט גאַלאַנטע. ער רופֿט זיך גאַלאַנטע, ווײַל זײַן שווער איז געווען רב שיע בוקסבוים. איז רופֿט ער זיך גאַלאַנטע. ער זיך מעג זיך אַזוי רופֿן גאַלאַנטע, ווי איך מעג מיך רופֿן גאַלאַנטע. איך רוף אים עלעגאַנטע רב. עניוועי, און דאָס, וואָס איך האָב געזאָגט, אַז ס'איז געווען עפּעס אַ רב, וואָס איז צוריקגעפֿאָרן פֿון אַמעריקע, ער איז דאָ געווען נאָך געלט, האָבן מענטשן אָנגעקאָלט, און יעדער ווייסט, ווער דאָס איז געווען, דאָס איז געווען רב אלחנן וואַסערמאַן. ער האָט געזאָגט, מײַן קהילה דאַרף האָבן, איך זאָל מיט זיי אינאיינעם שרײַען שמע-ישראל. סאו שרול האגער טשעינדזש די ווערדיקט, ס'איז דא מער ווי זעכציק, כ'האב באקומען מער ווי זעכציק טעלעפאן קאלס ווער דאס איז, און דער עולם לאזט מיך נישט מאכן קיין טעות, יעדער האט מיר מסביר געווען ווער דאס איז, און איך ווייס, כ'האב נאכנישט געוויסט זיכער, גאלאנטער רב האב איך גראדע נישט געוויסט, אבער על כל פנים שרול, על כל פנים שרול, דו מעגסט זיך שוין אויסלערנען, דו ביסט א דר'ערדליגער און דו זאלסט בלייבן א דר'ערדליגער. א גוטן שבת און א פרייליכן חודש און א לעכטיגן ווינטער און א לעכטיגע חנוכה.